פרשת בא פרשיות פון יציאת מצרים. דער שפת אמת שרייבט אז דער רבונו של עולם האט אונז מקדים געווען גלות מצרים. וגאלנו משם. ער האט אונז גואל געווען פון מצרים. ווי אויך דער סיפור ביציאת מצרים, און ווען א מענטש דערציילט יציאת מצרים רעדט פון יציאת מצרים, זאל זיין במקום היסורים שעל האדם לעבור, אנשטאט די יסורים וואס א איד דארף אריבערגיין. די וואס דו דערציילסט פון יציאת מצרים, דערציילסט דאס איז אנשטאט די יסורים וואס א איד דארף אריבערגיין, זאגט ער. זאגט ער כשם שאמרו חזל כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כך זאגט ער כל העוסק בתורת יציאת מצרים ווער ס'איז עוסק אין איז כאילו עבר עליו הגלות בפועל, כאילו ס'איז אריבער געגאנגען די, דאס הייסט מ'קומט אפ מיט דעם, מיט דעם סיפור יציאת מצרים קומט מען אפ, אז מ'זאל נישט דארפן אריבער גיין גארנישט, נו, די טייטש איז, ווייל די גאנצע תכלית פון סיפור יציאת מצרים, דורך מחזק זיין די אמונה און בוטח זיין אינעם אייבערשטן, ווי ס'שטייט אין פרשת וארא און פרשת בא און פרשת בשלח. שטייט דא די גאנצע צייט, שטייט וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, די תכלית איז געווען שטייט וידעו מצרים כי אני השם, למען תדע כי אני השם, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, וידעתם כי אני השם, די גאנצע תכלית איז געווען וידעתם כי אני השם, מ'זאל וויסן אז דער אייבערשטער פירט אלעס. אז נאר דער אייבערשטער, דאס איז די גאנצע תכלית, וויפיל מאל ס'שטייט ווער ס'האט מעביר סדרה געווען יענע וואך, די וואך, ס'טוט זיך וידעתם כי אני השם וידעו מצרים כי אני השם מיט אלס זען דער דגל מחנה אפרים ברענגט פון בעל שם הקדוש, אז וואס הייסט וידעו מצרים כי אני השם, ווייל די מצריים זאלן וויסן כי אני השם אויף דעם האט מען געמאכט קריעת ים סוף מיט די אלע זאכן, ווייל די מצריים זאלן וויסן. ברענגט ער פון בעל שם הקדוש אז מ'מיינט דעם אידן, דער איד וואס איז אמאל בבחינת מצרים, דער איד ווען ער איז אזוי פארפאלן ערגעץ, זאגט ער וידעו מצרים, ער זאל וויסן כי אני השם, וידעתם כי אני השם, דאס איז די גאנצע תכלית פון סיפור יציאת מצרים, ווי דער רמבן זאגט די וואך את אשר התעללתי במצרים, א דוגמא וואס איז די טייטש. ער זאגט אן אנדער פשט את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה' די מפרשים שמועסן שוין ארום התעללתי לשון שחוק רשי זאגט התעללתי וואס זאגט רשי שיחקתי וואס איז די שחוק וואס איז די שחוק וואס דער אייבערשטער האט געלאכט פון די מצרים געלאכט וואס איז דאס געלאכט זאגט דער רמבן דעם לשון כי אני מצחק בו שאני מכביד את ליבו ועושה נקמות בו, כטעם, יושב בשמים ישחק השם ילעג למו. אני מצחק בו, שאני מכביד את ליבו ועושה נקמות בו. ער דרייט זיך ארום, דער פרעה ער מיינט, איך בין שליט, זעהסט איך האב געכאפט זיבן קלעפ, איך בין נאך ווייטער בעל הבית. איך בין, כ'האב געכאפט זיבן קלעפ, איך בין נאך ווייטער בעל הבית. ער ווייסט נישט דו ביסט גארנישט, דער אייבערשטער איז דער מכביד הלב. ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט זאלן נאכנישט ארויסגיין. ווען דער אייבערשטער וועט וועלן זאל ארויסגיין, דרייט ער דיר איבער די הארץ זאלסט ארויסשיקן. זאלסט ארויסשיקן די אידן. פארשטייט ער האט זיך ארום געדרייט איך בין דאס טייטש שחקתי ס'איז א געלעכטער א געלעכטער און ווען דער מענטש מיינט ער איז באלעבאס איך בין באלעבאס און איך וויל איך כאפ זיבן קלעפ און איך לאז נישט ארויס ניין ניין דו ביסט נישט דו ביסט דו ביסט א געלעכטער ווייל דער אייבישטער וויל ער האט דיר מכביד געווען די הארץ דאס אלץ דינג וויסן אז גארנישט גייט נישט אלץ איז נאר מיטן רצון השם אלץ איז נאר מיטן רצון השם ער זאגט ר' שמעון דער אמשינאווער שטייט די וואך דארטן פאר מכת בכורות, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, וואס איז דאס על פרעה ועל מצרים? ווי דאס שטייט על פרעה דאס איז עבודה זרה, פארוואס? ס'איז דא א פסוק אין יחזקאל כ"ט פסוק ג, זאגט ער אז פרעה האט געזאגט אויף זיך לי יאורי ואני עשיתיני, על פרעה מיינט קליפה פון עבודה זרה, מצרים מיינט עריות, ערות מצרים. עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, איז טייטש שטייט קלאפן, ווי ס'שטייט אין ארי הקדוש איז געווען נגוף ורפוא, קלאפן די מצרים, און מטהר זיין די אידן פון די מחלות. קלאפן דעם פרעה איז די עבודה זרה, מצרים דאס איז עריות, און דאס האט געדארפט זיין נגוף ורפוא רייניגן די אידן פון די עבודה זרה, פון פרעה און פון מצרים. פון די צוויי. פרעגט מען, אבער לכאורה, בשלמא פון עריות דארף מען אונז רייניגן. דארף מען רייניגן אידישע קינדער, אין שובבים מען דארף רייניגן. אבער פון פרעה, וואס איז פרעה? עבודה זרה, וואס ער האט געזאגט לי יאורי ואני עשיתיני. פון דעם דארף מען אונז רייניגן? איך מיין אז איינער וואס וועט זיך ארומדרייען און זאגן לי יאורי ואני עשיתיני, ווי נעמט מען אים? גלייך אין משוגעים הויז. יא, איינער זאגט לי יאורי ואני עשיתיני, אין משוגעים הויז גייט ער גלייך. און וואס הייסט דארפסט רייניגן אידן פון פרעה? פון מצרים פארשטיי איך, מען דארף רייניגן אידן, ס'איז געווען נגוף ורפוא, מען דארף רייניגן אידן פון ערות מצרים, וואס איז פון די עבודה זרה? רבותי הערט גוט, רשי זאגט לי יאורי ואני עשיתיני, ס'גייט שוין אלע אלע וואס זענען צוגעוואוינט אז ער האט געזאגט ער איז א געטשקע, יא? הערט וואס רשי זאגט דארט אין יחזקאל כ"ט פסוק ג', לי יאורי זאגט רשי, א פרעה האט געזאגט, אין לי צורך בעליונים, יש לי יאורי המספיק כל צרכי, ווייל ס'איז דאך ידוע אז דער נילוס איז ארויף געגאנגען און ס'האט משקה געווען דעם, אין לי צורך בעליונים, איך דארף נישט קיין סייעתא דשמיא, יש לי יאורי המספיק כל צרכי. דאס איז געווען פרעה, דאס איז די עבודה זרה. ואני עשיתיני זאגט ווייטער רשי, וואס טייטש ואני עשיתיני? בגבורתי ובחכמתי הגדלתי גדולתי וממשלתי, ס'איז מיינע כשרונות, איך האב געבויעט דעם ביזנעס, איך האב געבויעט, איי פון דעם דארף מען אונז רייניגן? דער מענטש רעדט זיך איין, לי יאורי, יעדער איינער דרייט זיך ארום דארטן, דארטן דרייט זיך ארום מיט א יאור, מיט זיין יאור. איינער מיינט דארטן זיין יאור איז זיינע כשרונות, איינער מיינט זיין יאור איז זיינע קשרים וואס ער האט מיט דעם און מיט דעם, זיינע קשרים שקרים, איינער מיינט זיין ארבעט זיין יאור, וואס אויף דעם איז ער סומך, איך דארף נישט דאס, ער קישט די תפילין ביי פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, ער קישט דעם, אבער ער פארשטייט נישט אז דא, אונזער תפקיד איז צו שרייען. אין לי שום יאור יש לי צורך בעליונים. אבער פרעה האט געשריגן לי יאור איך האב דעם יאור דעם נילוס אין לי צורך בעליונים מ'דארף נישט אנקומען צו סייעתא דשמיא די קליפה אויסרייניגן א אידן וויסן אין לי יאור איך האב גארנישט יעדער איינער מיט זיין יאור איך האב דעם ביזנעס דאס האלט מיך ס'נישט נאר ביי פרנסה ביי אלע זאכן אנדערע זאכן אויכעט און דער איד דארף שרייען אין לי יאור יש לי צורך בעליונים, ער האט געשריגן לי יאורי אין לי צורך בעליונים, דאס איז די קליפה פון פרעה געווען, א מענטש ווייסט איך דארף שטענדיג אנקומען נאר צום בורא עולם, א מענטש אז מען זאגט אין לי יאור ער טראכט די הארץ, די הארץ, דער לב טיפש ונשחת וואס ער טראכט. חבי ער פארלאזט זיך אויף דעם און דער פארלאזט זיך אויף דעם. ווי ווייטער זאגט רש"י אני עשיתני בגבורתי ובחכמתי הגדלתי גדולתי ממשלתי. איך האב עס געבויעט די זאך פש דרייט זיך ארום איך האב עס געבויעט די קליפה פון פרעה דאס רייניקן עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים און דערפאר דאס צו רייניקן אז א מענטש זאל וויסן אז גארנישט אויף דעם איז ער מצווה געווארן צו לייגן תפילין. וואס איז די תפילין? שטייט והיה לאות על ידכה, שטייט מיט א ה' צום סוף, אלע ווייסן אז די גמרא דרשנ'ט יד כהה, די שוואכע האנט, ווייל די גאנצע יסוד פון יציאת מצרים איז געווען אז דער מענטש קען גארנישט נאר ימינך ה' נאדרי בכח, דער מענטש קען גאר גארנישט, יד כהה דו קענסט גארנישט, יד כהה דו קענסט גארנישט, נאר דער אייבערשטער ימינך ה' נאדרי בכח. און איך ווייס דאך ווי האט געזאגט איינער איז ארויף געגאנגען נאכן שבע ברכות צום רב האט ער געפרעגט אויף וואסערע האנט לייגט מען תפילין פרעגט אים וואסערע האנט האסטו געלייגט ביז היינט תפילין זאגט ער אויף די לינקע און וואס קומען יעצט פרעגן האט ער געזאגט ווייל זי האט אים געזאגט אז ער האט צוויי לינקע הענט פארשטייט איר ער מיינט ער האט זיך געדרייען מיט די יד כהה ער האט זיס אזוי פארקאטשעטע הענט ניין דאס איז פארשטיין דו זאלסט טון און דו זאלסט פארשטיין אז יד כהה איך טו גארנישט עס טון און עס פארשטיין איך טו גארנישט. דאס אריינלייגן טיף אזוי אין קאפ, די וואך די פרשה פון תפילין, ער האט זאגט דארטן דער דער דער האט איינער געפרעגט דארטן דעם צווייטן דארטן, צו די תפילין, ער האט מכוון געווען דארטן א שטיק צייט די תפילין זאל זיין מכוון כבין עיניך, יא, די של ראש, מכוון זיין, ער האט געפרעגט יענעם, זאג נאר ס'איז מכוון צום קאפ, ס'איז מכוון? זאגט אים יא, די תפילין איז שוין מכוון צום קאפ, יעצט זיי מכוון די קאפ צו די תפילין. צו פארשטיין צו פארשטיין וואס מען וויל. די וואך די פרשה פון תפילין ביי יציאת מצרים איז געגעבן. איך ליין יעצט פאר א לשון רבותי פון סמג אין ספר המצוות, די סמג איז געווען פון ראשוני ראשונים, פון די ערשטע ראשונים, הערט צו די לשון פון סמג, עוד זאת דרשתי להם, כי יותר חפץ הקדוש ברוך הוא, באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק. דער אייבערשטער וויל מער די תפילין פון א אדם רשע מאדם צדיק. פארוואס? איז מסביר דער סמ"ג. ווייל עיקר תפילין נצטוו להיות זכרון לרשעים ולישרם דרך טובה, געדענקען אז נאר איין באשעפער פירט אלץ. און ויותר הם צריכים זכר וחיזוק מאותם שגדלו ביראת שמים כל ימיהם. די, זיי דארפן מער זכר וחיזוק פון די וואס זענען געוואקסן מיט יראת שמים כל ימיהם. זיי דארפן מער זכר וחיזוק. והבאתי, זאגט דער סמ"ג, ראיה גדולה וחזקה. כי בתפילין יש ארבע פרשיות. תפילין איז דא ד' פרשיות. ובכל אחת כתוב לטוטפות, ביי יעדע איינע שטייט לטוטפות, חוץ מאחת ששינו בו הכתוב וכתוב בו לזיכרון בין עיניך שטייט לטוטפות לטוטפות ביי איינער פון די ד' פרשיות שטייט עס לזיכרון פארוואס ללמד שעיקר חיוב תפילין לאותם שצריכים יותר זכר די עיקר חיוב תפילין פאר די וואס דארפן מער זכר די עיקר איז זאגט ער די אייבערשטער האט מער ליב תפילין פון א רשע ווייל די גאנצע תפילין איז זיך געדענקען יחודו ואחדותו דער צדיק געדענקט עס אזוי אויך א גאנצע טאג ס'איז ערשטע זאך ס'איז א א חיזוק אביסעלע וואס דאס הייסט הנחת תפילין יא ער מיינט מיין תפילין יא מיין תפילין מיין תפילין איז חשוב'ער פונעם צדיק'ס תפילין פארשטייסט ווייל דאס איז זיך צו דערמאנען יחודו ואחדותו זיי דארפן מער זכר וחיזוק מער צו דערמאנען יחודו ואחדותו רבותי מיינט אלעס דינק

זיי נאך געבליבן, צומארגנס איז אריינגעקומען איינער א תושב וואס האט געוואוינט דארט אין שטאט אבער איז געווען מחוץ לעיר, ער איז אריינגעקומען צומארגנס אין שטאט אריין, און ער האט געגעבן פאר רבי ר' זישע א סכום געלט, רבי ר' זישע האט געזאגט ס'איז געענדיגט די סכום, ער האט זיך אויפגעהויבן און געפארן. האט רבי דוד טאלנער געזאגט אזוי ס'איז געקומען א אייניקל פון רבי ר' זישע, די אייניקל האט געזאגט איך בין נישט אין דרגא פונעם זיידן אבער אז איך קום אריין אין א שטאט ווייס איך וויפיל געלט איך דארף דא מאכן, נישט דאס איך בין נישט אין די דרגא, איך בין אין א אנדערע דרגא, אז ווען איך גיי ארויס פון שטאט, איך האב געענדיגט מאכן ווייס איך וויפיל געלט איך האב געדארפט דא מאכן, ווען איך גיי ארויס פון שטאט.

אבער די אמונה, איך ווייס עס איז נישטא א שטאט, כ'האב דא געזאגט א שטאט יענץ, דער חבל מיט די אלע חבלי משיח און צד"ל וכו'. נאר די אמונה, די אמונה וואס די מענטש ווייסט. אז אה, כידוע די מעשה, די וועלט ווייסט דעם גירסא אז, אז ס'איז געווען רבי ר' מיילעך מיט רבי ר' זישע, ווען זיי זענען געווען, ווען זיי זענען געווען אין גלות, האבן זיי געגעסן אין א רעסטעראנט, ווייסט די מעשה אז זיי האבן זיך געלייגט שלאפן יעדער איינער אין די ווינקל און איינער אין די צווייטע ווינקל און ס'איז דארטן געווען א רעסטעראנט די שיכורים האבן דארטן אנגעהויבן צו האבן געטרונקען האבן זיי געכאפט דעם רבי ר' זישע און זיי האבן אנגעהויבן צו שלאגן צו קנאקן צו רייסן און אזוי ביז זיי האבן זיך בארואיגט און שפעטער נאך וואס זיי האבן זיך בארואיגט זענען זיי נאכאמאל גע'יאשקעט, נאכאמאל געטרינקען און נאכאמאל געכאפט רבי ר' זישע און געקלאפט אזוי אפאר מאל, ביז דער רבי ר' מיילעך האט געזאגט פאר רבי ר' זישע, לאמיר זיך בייטן, וועל איך כאפן די קלעפ, דו זאלסט נישט כאפן אזויפיל קלעפ, יא? און נאך וואס זיי האבן זיך געביטן, האבן די שיכורים געזאגט, א שאד, אים האט מען שוין גענוג געקלאפט, לאמיר אריבער גיין צו אים. האט מען געזען, און וואס האט מען געזען, פון דעם, אז קלעפ וואס איז באשערט, וועט גארנישט העלפן, דו קענסט זיך בייטן, וואס איז באשערט, ער וועט נאכלויפן, יא? די קדושת ציון האט געזאגט פאר רבי שלמה דער באבובער, אז אביסל די גאנצע מעשה איז אנדערש אינגאנצן. די ערשטע זאך אז דאס איז נישט געווען רבי ר' מיילעך מיט רבי ר' זישע, דאס איז געווען צוויי אידן וואס זענען געפארן צום רבי ר' מיילעך. און ווען די צוויי אידן זענען געפארן צו רבי ר' מיילעך זענען זיי געזעצן אין א רעסטוראנט און זיי האבן זיך געלייגט שלאפן ביינאכט איינער אין דעם ווינקל און איינער אין דעם ווינקל, און די שיכורים האבן טאקע געטרינקען און זיי האבן גע'יאשקעט און זיי האבן גענומען איינעם זיי האבן אנגעהויבן צו שלאגן און צו קנאקן צו זעצן. אבער איינמאל, און שפעטער זיי האבן זיך בארואיגט, נאכאמאל געיאשקעט, נאכאמאל געטרינקען, נאכאמאל אים געשלאגן, אבער ער האט געזאגט די גרסה אביסל אנדערש, אז דער מוכה, דער וואס האט געכאפט די קלעפ, ער האט געבעטן פונעם צווייטן, פון דעם פון קעגן איבער, קום לאמיר זיך בייטן, וועסטו כאפן אביסל קלעפ, קום לאמיר זיך בייטן, וועסטו כאפן אביסל, איך האב גענוג געווען, איך האב דאך. האבן זיי זיך געביטן, און נאך וואס זיי האבן זיך געביטן, האבן די שיכורים געזאגט, אים האט מען שוין גענוג געקלאפט, יעצט לאמיר גיין אויף די אנדערע זייט. און אזוי האט ער געכאפט ווייטער קלעפ. האט ער געזאגט זענען אנגעקומען די צוויי צו די תלמידים צו רבי ר' מיילעך האט רבי ר' מיילעך געפרעגט נו וואס האט ענק אויסגעלערנט די מעשה? האט רבי ר' מיילעך געזאגט אז א איד די לימוד פון די מעשה איז אז א איד דארף זיך נישט פארבעסערן ער דארף זיך נישט פריוון צו בעסערן ווייל ער בעסערט זיך נישט ער בלייבט אויפן פלאץ ער הערט אויף צו כאפן קלעפ האט זיך געפריווט צו בעסערן דערפאר האט ער ערשט געכאפט קלעפ ווען ער בלייבט אויפן פלאץ יא האט ער אים געזאגט, וואסי, מען טאר זיך נישט בעסערן? איך מוז כאפן קלעפ נאכאמאל נאכאמאל זאלסטו זיך נישט בייטן? די ניין, מען טאר זיך נישט בעסערן אויף יענעמ'ס חשבון. ווילסט דיך בעסערן אויף יענעמ'ס חשבון? ווייל יענער האט דאך געדארפט יעצט כאפן די קלעפ, יא? זיך בעסערן אויף יענעמ'ס חשבון הייבט מען אן ערשט צו כאפן די קלעפ. על כל פנים, על כל פנים, אבער די געדאנק איז, דער אמונה וואס מען שמועסט, דער אמונה, דער אמונה איז אייזן, זיך אויף די אמונה בטחון, תוספות זאגט די וואך, יענע וואך, פרשת וארא, וימותו הצפרדעים, דעת זקנים בעלי תוספות, וואס שטייט אין פסוק וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן השדות, זאגט תוספות פארוואס אותם שבתנורים לא מתו, פארוואס די פון די אויוון איז נישט געשטארבן, זאגט תוספות די לשון, אבל אותם שבתנורים לא מתו,

אזוי שטייט א מדרש די מדרש שוחר טוב אז מען זאגט דאס יעדן טאג דעם קאפיטל אשרי שקל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו וואס שטייט שפעטער עושה שמים וארץ וואסער א קשר האט שברו על ה' אלוקיו ועושה שמים וארץ? שברו על ה' אלוקיו מיינט בטחון וואסער א קשר האט עושה שמים וארץ זאגט דער מדרש די לשון הער דעם לשון זאגט דער מדרש אין מאי ענין עושה שמים וארץ לכאן, ווי קומט אריין עושה שמים, אלא אט דער רבונו של עולם זאגט אתם יודעים במי אתם בוטחים, דו ווייסט אין וועמען דו פארזיכערסט, במי שעשה שמים וארץ, משמתחתי את השמים ורקעתי את הארץ, שמא זזו ממקומם, זיי האבן זיך גערירט אמאל פון פלאץ די הימל צו די ערד, כך מי שהוא בוטח בי, אין שכרו פוסק לעולם. שטייט נישט אויף קען שום מצוה אזא שכר. אין שכרו פוסק לעולם. וואס איז בוטח אין מיר. וואס איז בוטח אין מיר. בוטח אין אייבערשטן אין יעדן אין יעדן זאך. בוטח אין אייבערשטן. וואס הייסט בוטח אין אייבערשטן? שטייט אין ספורנו די וואך. עס שטייט די קרבן פסח האט מען געדארפט עסן וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים. וואס הייסט מתניכם חגורים? זאגט די ספורנו. רבותינו הראשונים. מען זאגט מתניכם חגורים הייסט מזומנים לדרך. גרייט אויף כענין וישנס מתניו, מען גרייט אויפן וועג, להורות, דאס האט געדארפט באווייזן על בטחון בלתי מסופק בקל יתברך, בהיותם מכינים עצמם לדרך בעודם בבית כלא, אבער מען איז נאך אין תפיסה, דארטן גרייטסט זיך, דאס איז באווייזט אויף די גרעסטע בטחון, מען איז שוין גרייט. און מיט דעם זכות איז מען ארויס פון מצרים, מיט די בטחון. מיט די בטחון דאס איז רבותי, די בטחון דאס איז יעדער איינער וואס איז שוין שוין געשמועסט ולא יאשמו כל החוסים בו, וואס רש"י הקדוש זאגט וואס טייטש ולא יאשמו כל החוסים בו, וואס זאגט רש"י הקדוש וואס הייסט יאשמו? יאשמו זאגט רש"י מלשון אשמנו, מלשון ולא יתחרטו לומר אשמנו כי חסינו בו, דאס הייסט ולא יאשמו. קיינער האט נאכנישט געקלאפט קיין אשמנו האט געהאפט צום אייבערשטן.

ער האט געהייסן אליהו די ווילנער גאון, און רבי חיים וואלאזשין האט געהייסן חיים, לא אליהו ולא חיים, אלא כל החוסים בו, וואס איז כל החוסים? יעדער איינער אפילו רשע בוטח בה' חסד יסובבנו, וואס איז די גאנצע תכלית פון סיפור יציאת מצרים, און דאס איז די גאנצע תכלית ווי די אמרי חיים פלעגט זאגן די וואך, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, אז וואס איז די מצוה מחנך זיין די קינדער ביום ההוא, דאס איז די לימוד יציאת מצרים, ביום ההוא נישט טראכטן מער פון די היינטיגע טאג, נישט טראכטן קיין מארגענדיגע טאג, נישט דאגה'ען קיין מארגענדיגע טאג, והגדת דאס איז די סיפור פון יציאת מצרים. והגדת לבנך ביום ההוא, מען טראכט נישט וועגן מארגן. ווייל דאס איז גאנצע תכלית אבי עוזר את ה' לנצחון לו. גאנצע תכלית. דא א לשון פון ווילנער גאון, ער זאגט עס אין משלי כ"ב. אין משלי כ"ב פסוק י"ט זאגט ער, עיקר נתינת התורה לישראל, עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו בטחונם בה'. זיי זאלן בוטח זיין אינעם אייבערשטן. דאס איז די ענין פון די סיבות, די עיקר נתינה איז בכדי שישימו בטחונם בה'. די גרעסטע שכר, די גרעסטע וואס די אייבערשטער ווארט פון אונז אידישע קינדער, ווי זאגט דער שם משמואל, אז מען זאגט יעדן טאג אבינו מלכינו בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו, מען דערמאנט די זכות פון אבות הקדושים, דו ווייסט וואס אבות הקדושים האבן געמאכט? אברהם אבינו איז געווען אין אור כשדים אין פייער, יצחק אבינו איז געווען דא מיטן מעסער, וואס דערמאנסטו בעבור אבותינו? שבטחו בך. דו פארשטיי גוט וואס די גרעסטע זכות איך וויל ביים אייבערשטן שבטחו בך דו מאכסט נישט קיין פייער פון אור כשדים דו מאכסט נישט קיין באבוב איז זיין שבטחו בך דאס איז די גרעסטע זכות דאס איז ביי אונז אלעמען און ביי יעדן איינעם יעדע איינער כל החוסים בו ווי שטייט אין מדרש רבים מכאובים לרשע והבוטח בשם חסד יסובבנו זאגט דער מדרש סמיכות לרשע והבוטח בשם אמר רבי אלעזר אפילו רשע ובוטח בשם חסד יסובבנו רבותי דאס איז די גאנצע ענין וואס אונז זענען מיר דא מיט די גאנצע ענין וואס אידן די גאנצע ענין ס'איז ידוע די רמבן די בית אהרן פלעגט הייסן אינגעלייט יעדן טאג איבער חזר'ן דעם לשון פון רמבן אין סוף פרשה יעדן טאג איז נישט גענוג היינט דארף מען עס יעדן שעה שוין ביים בית אהרן'ס צייטן איז געווען גענוג איינמאל א טאג היינט דארף מען עס יעדע שעה זיך איבער חזר'ן דער לשון פון רמבן זי זאגט די גאנצע ענין פון סיפור יציאת מצרים ווייל מן הניסים הגדולים המפורסמים האדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. וואס איז יסוד התורה כולה? שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, אלס דרייט זיך מיט ניסים, אלס דרייט זיך מיט ניסים, דער מענטש זאל לעבן מיט דעם, איינער איז אריין געקומען אמאל צו בריסקער רב האט געוואלט ארויס געבן א ספר אויף אמונה בטחון וואס מען דארף נישט, יעדער איינער קען ארויס געבן אליין א ספר האט ער געזאגט, יעדער איינער וואס נאר נישט זיין קיין נאר קען אליין ארויס געבן א ספר, און טאמער ווען נישט, האט ער געזאגט אז די וואכעדיגע סדרה ויאמר משה, וואס האט משה רבינו געזאגט, כה אמר ה' כחצות הלילה, וואס זאגט רשי פארוואס האט ער געזאגט כחצות? ווייל שמא יטעו אצטגניני פרעה זאלן א טעות האבן מיטן זייגער און זאלן זאגן משה בדאי טשש וואס איז וואלט געווען א טעות דרײַ מינוט דו זעסט ניין מכות האסט שוין געזאגט וואס ער זאגט ווערט יא האסט שוין געזען וואס משה רבינו זאגט ווערט עס קומט א מכת בכורות דו זעסט אלעס ווערט צעקה גדולה בכל ארץ מצרים אשר כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף נאר וואס דרײַ מינוט עפעס דרײַ סעקונדעס דרײַ מינוט וועט מען שוין זאגן משה בדאי

א מענטש פון די צוויי מעשיות וואס איז יעצט אריינגעקומען דא צוויי מעשיות דא מיט די אזא איין אינגערמאן ער איז ארויפגעגאנגען לעצטנס וואוינען אין רכסים א אינגערמאן יעצט גיין וואוינען אין רכסים און דארף דאך האבן א הנחה פאר די ארנונה פאר די ארנונה ארנונה דארף ער א הנחה פאר די שטייער פאר טעקס

אזוי אריבערגעגאנגען טאג צוויי דריי, ער האט זיך שוין כמעט מייאש געווען פון דעם, כמעט מייאש געווען. ער זאגט ער איז געווען נאכן נאכן דריטן טאג ער האט געדארפט לייגן ביינאכט די קינדער שלאפן, און ער האט א גאנצע טקס צו לייגן די קינדער שלאפן, עסן, ער לייגט די דארף לייגן די קינדער שלאפן און ער הערט א קול פון א משונה'דיגע רעש, א רעש וואס איז מטריד, און ער האט גלייך פארשטאנען פון דעם רעש, עפעס א משונה'דיגע רעש, אז ער דארטן זוכה געווען עפעס הכנסת אורחים, וויאזוי רופט מען דאס א צרצר, א צרצר דארטן אריינגעקומען, א צרצר וואס ער מאכט אזא שארפן רעש, און ער האט פארשטאנען אז כל זמן ער טרייבט נישט ארויס דעם צרצר, קען ער נישט לייגן די קינדער שלאפן, ווייל ער מוטשעט דאך, ער רייסט דאך, עולם ווייסט וואס די צרצר איז, ער מאכט דאך משוגע. בקיצור בלית ברירה הייבט ער יעצט אן א גאנצע עבודה אויפזוכן דעם צרצר און ארויסווארפן פון דא, ער האט עס געהערט ווי ס'גייט פונעם ספה, דרייט ער איבער דעם, ער גיט א בייג אראפ אונטערן ספה, ער טרעפט גארנישט, האט אנגעהויבן צו אויסדרייען אויף די אנדערע זייט לפי די קול פונעם צרצר, דרייט ער עס אויס אויף די אנדערע זייט, הערט ער דעם צרצר און ער זעהט דעם צרצר אפן די אילנית ווי ער האלט אים אין איין רופן קום נעם עס. ער טרעפט דעם צרצר. האט ער געזאגט אז ער זאגט אזוי גוט די לימוד, וואס איז די לימוד? א מענטש כל זמן ס'איז דיר באשערט זאלסט עס נישט זען, קענסטו איבערדרייען די גאנצע שטוב, וועסט נישט זען. ווען ס'איז געקומען די מינוט דארף זיך ענדיגן די עגמת נפש, וועט ער דיר רופן ווי א פייגע ווי א נעגער ס'וועט דיר רופן, קום שוין, קום שוין! עס טרעפט אים דער, ער רופט, קום! איך ווייס דאס איז סתם מנהג, השגחה פרטית. גיימיר פארזעצן. צווייטע אינגערמאן וואס דערציילט א מורא'דיגע מעשה. אינגערמאן וואס זיין פרנסה איז ער דינגט א האטעל, און ער פארדינגט עס פאר עולם, שבתים ימים טובים, ער דינגט אפ א האטעל. און אזוי האט ער געמאכט די לעצטע פסח, א מעשה, נישט די לעצטע, יענע יאר, תשפ"ג, האט ער האט ער האט ער געדינגען א האטעל, א גרויסע האטעל, ער פארדינגט עס פאר מענטשן. און איינער האט אים געמאכט א געפערליכע שטיקל יענע יאר ערב פסח, וואס? האט אים געקלינגען נישט געקלינגען האט זיך געשיקט אז כאילו ער איז די באלעבאס פון די האטעל האט אים געקלינגען אז כאילו ער איז די באלעבאס פון די האטעל און האט אים געזאגט ער זאל אריבער שיקן די געלט אריבער שיקן די געלט שוין איז זיין רואה חשבון האט אריבער געשיקט גלייך אין דעם באנק ווי ער האט געבעטן שוין נאכדעם איז ער געוואר געווארן אז יענער איז געווען א באנדיט, א גנב! א גנב! א עוקץ האט ער אים געמאכט אזוי. און דערווייל דער גנב האט געמאכט א ויברח. ער האט געמאכט א ויברח. אוי וויי. פארשטייט זיך, די האטעל האט מבטל געווען גלייך די עסק, ווייל זיי קריגן נישט פון אים קיין געלט. ער האט דאך נישט אריינגעשיקט געלט פאר'ן האטעל. די האטעל האט גלייך מבטל געווען דעם גאנצן, די גאנצע עסק. און מאידך גיסא די אלע וואס האבן געדינגען ביי אים פלאץ אויף פסח, זיי האבן געוואלט די צוריק די געלט, אז די האטעל האט מבטל געווען, גיב מיר צוריק די געלט. ער האט נישט געהאט צוריק צו געבן, ס'איז א ים מיט געלט געווען, ער האט נישט געהאט צוריק צו געבן. און רדיפות פון די נושים, זיי האבן אים אנגעצויגן פון די, דארף מען צוריק די געלט. און די גרויסע בזיונות, ער זאגט אז מען האט אים אויסגעשריגן גנב גנב, ער האט נישט געקענט קיינעם מוכיח זיין, איך בין נישט קיין גנב נאר א גרויסער מסכן נעבעך, מען האט מיר אפגע'גנב'עט. נישט געקענט מסביר זיין, בקיצור ער איז ארויסגעגאנגען מען האט אים געשריגן גנב, משחית. ער האט נישט געקענט אויסהאלטן זאגט ער די בזיונות מיט די עגמת נפש, ח ב געפערליכע בזיונות ערב פסח, אזא צער ועגמת נפש, די עולם האט אים געבעלט ער האט די געלט, די האטעל, די האטעל האט מבטל געווען, גיב מיר גיב מיר שנעל די געלט, גיב מיר צוריק די, מ'האט אים נאכגעשריגן גנב, מושחת. בקיצור עפעס א ידיד זיינע האט געזען אין וואסערע צרה ער איז, האט ער אים מציע געווען פשוט אפלאזן נאר זאג פאר אויף פסח לכל הפחות פסח זאל אריבער גיין אן קיין עגמת נפש, פאר אויף פסח מיט די גאנצע שטוב, ער האט אים באצאלט אויף דעם, פאר קיין דרום אפריקע, דארט נישט זען קיין שום איד אפילו בטעות נישט, עסט נישט זען אפילו, איך מיין קיינער פון די חברים וואס האבן באשטעלט די האטעל עסטו נישט טרעפן אפילו בטעות, פאר דארטן קיין דרום אפריקע אין די אנדערע עק וועלט, שוין, איז דארטן געפארן מיטן גאנצע שטוב, ער דערציילט דארטן. טרעפט ער דארטן א אינגערמאן, א אינגערמאן א פארפאלק, פרעגט ער צו אים וואס טוסטו דא, די אנדערע עק וועלט? זאגט ער אים כ'וועל דיר זאגן וואס איך טו דא, שוין צען יאר פון די חתונה כ'האב נישט קיין קינדער, און ס'קומט סדר נאכט איז ביי מיר א כאב, א געפערליכע כאב, איך זע ווי אלע ברידערס און שוועסטער אלע קומען מיט שטובער מיט קינדער איך האב נישט קיין קינדער, ממילא מוז איך ארויף, איך פאר אראפ דא אין די אנדערע עק וועלט. האט ער דערציילט דא, דער אז ער האט צוגעגאנגען צו אים חול המועד האט ער אים געזאגט הער זיך איין, איך בין דא וועגן א אנדערע סיבה, איך בין אריבערגעגאנגען א שווערע מסכת יסורים ובזיונות, וואס איך גיי יעצט אריבער, מען לויפט מיר נאך גנב על לא עוול בכפי, א שווערע, איך בענטש דיר כח פון די בזיונות, בענטש איך דיר דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט שנעל געהאלפן ווערן. זאגט ער, תשעה ירחים מיום ליום פאר צוויי וואכן צוריק האט ער געהאט א מיידל. פאר צוויי וואכן צוריק האט ער געהאט א מיידל יענער איז ער האט דערציילט וואס דאס איז א כח ווען א מענטש האט גייט אריבער בזיונות וואסערע כח ער האט אבער איך מיין אז אז די גרויסע כח וואס דא איז אז די נפלאות ההשגחה דער רבונו של עולם האט געוויסט אז ס'אנג הגיע זמן גאולתו יענער דארף געהאלפן ווערן האט דער רבונו של עולם געשיקט אים מיט אים ביידע דארטן אין דרום אפריקע ער זאל אים בענטשן און ביידע זענען געהאלפן און ער איז געהאלפן געווארן יענער. זיי זאלן זיך טרעפן.

ראוי הוא שיגן עליו מן הנגף ומן המשחית זאגט דער רבינו בחיי אזא איינער ער איז ראוי שיגן עליו ווייל ער האט בוטח געווען אין אייבערשטן ס'איז נישט די בלוט דאס איז דער פשט איז איך האב געשריגן איך בין פארזיכערט נאר אין אייבערשטן רבותי ווייל די כד הקמח ברענגט רבינו בחיי רבינו בחיי ברענגט אין כד הקמח ערך בטחון פאר אולי אביסל א לשון א לשון פון א ראשון מענטשן מוטשען זיך מיט פרנסה מיט זאכן ער האט א לשון כל מי שבוטח בהשם יתברך

בתוך הביצה, שאין שם מקום אפילו שיעבור המזון לשם זאגט דער רבינו בחיי, ס'איז דא עפעס א פלאץ וויאזוי גייט אריין דארטן די עסן פארן אפרויח? דא עפעס א פלאץ אין די שאלעכץ פון די איי וויאזוי קומט אריין? איז דאגה נישט דער רבונו של עולם האט וועגן, ער וועט פאר דיר אויך שיקן פרנסה, זאגט דער רבינו בחיי, והאפרויח בתוך הביצה שאין שם מקום אפילו שיעבור המזון לשם,

לכך מוציני שהתורה מיוסדת עליו ונקראת בטחון, דערפאר טרעפט מען אז די תורה איז מיוסד אויף דעם און די תורה הייסט בטחון, ווי שטייט אז די תורה הייסט בטחון? דא שטייט א פסוק אין משלי עיר גבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה, מבטחה, דאס הייסט בטחון, תורה הייסט בטחון. פארשטייט? א לשון חרדים, חרדים זאגט א לשון פון חרדים אין פרק ל' א אות ב' נכסוף נכסף אבינו שבשמים, שנחשב תמיד נחשב בו יתברך ולא פרוד ממנו. הערט א לשון, נכסוף נכסף אבינו שבשמים, שתמיד נחשב בו יתברך מען זאל טראכטן אויף און אינעם אייבערשטן ולא פרוד ממנו, דחביבין אנחנו בעיניו כבן יקר לו וילד שעשועים,

אלטע גוי, ס'איז אלט געווען הונדערט און אַכצן יאר, הונדערט און אַכצן יאר, און די מצב איז געווען דארטן זייער נישט גוט מיט אים, זייער שלאף, ער איז געגאנגען, געווען זייער קראנק, גאר קראנק, האט מען שוין געוואלט רופן די חברה לא קדישא, נו, חברה, האט ער געזאגט דער גוי, ניין מען דארף גארנישט רופן, ער האט נאך צוויי יאר צו לעבן, און ער האט זיך טאקע ארויסגעדרייט פון אלעס, ער איז געווארן געזונט און האט נאך געלעבט צוויי יאר. ווען ער האט זיך ארויסגעדרייט האט מען אים געפרעגט וויאזוי האסטו געוואוסט דו האסט נאך צוויי יאר צו לעבן, האט ער דערציילט אז ווען ער איז געווען א יונגער גויאטש איז רבי דוד לעלובער האט זיך געוואלט שטענדיג איז געגאנגען שטענדיג אינמיטן נאכט איז געגאנגען אין א טייך זיך טובל'ען פארטאגס אינמיטן נאכט האט ער אין די טייך האט מען זיך געדארפט קוילערן א בארג נישט געקענט אראפגיין מען האט זיך געדארפט קוילערן אראפקוילערן א בארג און אונטן איז געווען די טייך זיך טובל'ען. איז געווען איין מאל איז דא ר ער האט עס געזעהן דער יונגער גויאטש ער זעהט ווי א איד קוילערט זיך א בארג אויף צו טובל'ען וואס איז ער געגאנגען ער האט אנגעפילט די בארג מיט גלאז אז ווען ער וועט זיך קוילערן זאל ער זיך צושניידן און צובלוטיגן און אזוי איז געווען יעדע נאכט פלעגט ער נעלם ווערן פון שטוב דער יונגער גויאטש האט זיך געקוילערט אויפן בארג ער האט אנגעפילט די בארג מיט גלאז, און רבי דוד האט זיך געקוילערט און זיך צעשניטן צעבלוטיגט אזוי יעדע נאכט. ביז איין נאכט האבן זיינע עלטערן, דעם גוי'ס עלטערן, האבן געזען ער ווערט נעלם פון שטוב יעדן טאג אינמיטן נאכט און האבן אים געצווינגען מודה זיין וואו ער גייט. האט ער דערציילט וואו ער גייט, ער גייט אנפילן דעם בארג מיט גלאז. דער נאמען רבי דוד לעלעווער אין לעלוב, אין שטאט לעלוב, איז געווען א שם מקודש אפילו ביי די גוים. האבן די עלטערן מורא געהאט אז עס וועט אנברענגען א שטראף, הקפדה קען שאטן, האבן זיי אים געכאפט שנעל און זיי גייען צו רבי דוד לעלעווער איבערבעטן, מפייס זיין.

איז געווען פארשטייט זיך ס'איז געווען אויף מקווה אבער אויף יעדן פאל ער איז זיכער געבליבן לערנען אויף מקווה אדער אויף אידן מסירות נפש מיין טאטע זכרונו לברכה איז דא צוריק געקומען פון חוץ לארץ די לעצטע וואך פאר ווען ער איז אוועק א וואך נאך וואס ער צוריק געקומען פון חוץ לארץ איז ער אוועק און ווען ער איז דא צוריק געקומען האט ער מיר געזאגט דעמאלטס ייבדל לחיים אז אין ניו יארק דארטן איז געווען ביי אים א אלטער א זקן מופלג, א זקן מופלג, און ער האט אים געזאגט אז ער איז א אייניקל פונעם הייליגן חענטשינער זכותו יגן עלינו, און דערנאך האט ער דערציילט פארן פארן טאטן זכרונו לברכה, אז ווען ער איז געווען א אינגל פון אכט יאר, איז דעמאלטס ארויסגעקומען די קארס,

אבער על כל פנים ארום און ארום ווי דער רבי ר' מיילעך זאגט דער רבי דוד לעלובער האט זיך געפארן צום רבי ר' מיילעך אויך אז די א סאך ערשטע מאל ער איז געקומען צו רבי ר' מיילעך די מעשה איז דא עפעס א סאך גרסאות זאגט מען ער איז געקומען צו רבי ר' מיילעך האט ער געקלאפט אין טיר איז פון און האט אים געפרעגט פון די אנדערע זייט פון טיר האט דער רבי ר' מיילך אים געפרעגט ווער איז די ערגסטע איד אין לעלוב? ווער איז די ערגסטע? אן צו טראכטן האט ער אים נישט געוואלט עפענען די טיר. ער האט נישט געעפנט די טיר, געזאגט האט אים עפעס נישט מקרב געווען. איז רבי דוד לעלובער צוגעגאנגען צו רבי ר' זישא, ווייסט וואס האט ער? האט ר' זישא אים געזאגט, ווען מען פרעגט דיר ווער איז די ערגסטע איד אין לעלוב און דו ווייסט נישט? דו ווייסט נישט אויף זיך אז דו ביסט די ערגסטע איד? דערפאר האט ער אים נישט מקרב געווען. איז ר' דוד לעלובער צוגעגאנגען צו רבי ר' מיילעך, און האט אים געזאגט, דער רבי האט מיר געפרעגט בין איך דאך נישט געווען אין לעלוב. ווען איך בין אין לעלוב בין איך דער ערגסטער, אבער ווען דער רבי האט מיר געפרעגט בין איך נישט געווען אין לעלוב. און דעמאלטס האט ער אים שטארק מקרב געווען. בקיצור זאגט דער רבי ר' מיילעך די וואך אויף די ענין וואס מען האט געשמועסט דארטן וואס רבי האט דאך דערציילט די מעשה פון דעם אבי האט ער געזאגט דארטן ער האט אים געווינטשן הונדערט צוואַנציק יאר פארוואס דו האסט מיר גורם געווען די נסיון איך האב בייגעשטימט די נסיון רבי דוד לעלובער האט אים געזאגט יא דו וועסט לעבן הונדערט און צוואנציג יאר, זאגט דער רבי ר' מיילעך די וואכעדיגע סדרה, און זאגט ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, זאגט דער רבי ר' מיילעך ולקחו מן הדם, וואס איז דאס בלוט, וואס קאסט בלוט, וואס קאסט בלוט, מ'שלעפט נישט ער זיצט אין א וואוילע בחור, און מען דארף אמאל פארמאכן די אויגן מיט בלוט, די מויל מיט בלוט, דער בחור איז נישטא. ער וויל זיך נישט צוקריגן מיט די יצר הרע, ער וויל זיך נישט צופיל צוקריגן, זאגט דער הייליגער רבי ר' מיילעך ולקחו מן הדם פון די בלוט, דאס ונתנו על שתי המזוזות, מזוזות אותיות זז מות. און ועל המשקוף זאגט רבי ר' מיילעך עד ישקיף וירא השם, דאס אז דעמאלטס איז דער אייבערשטער משקיף אויף די מענטשן. ולקחו מן הדם, מיט בלוט, מיט בלוט, דאס ונתנו על שתי המזוזות, דאס מאכט דעם זז מות, דעם וואס איז מיט בלוט, אוי אוי אוי זז מות. ס'איז געווען מיט א צוועלף יאר צוריק איז מען געווען אין ירושלים פאר רב און אריינגעקומען א שליח פון סלאנימער רבי'ן האט געהייסן האט געוואלט מען זאל עס גלייך מפרסם זיין ס'איז געגאנגען א יונגערמאן דארט אין ירושלים אין רחוב הישיבה ס'איז געווען נאכן זמן לעכט צינדן פון ירושלים נאכן זמן לעכט צינדן פון ירושלים איז א יונגערמאן געגאנגען דארט אויפן טראטואר אויפן מדרכה אויפן טרעפ, אויף די טרעפ, אויפן טרעפ, איז ער געגאנגען דארטן, און, און, ער איז געגאנגען דארטן אין בית מדרש, נאכן זמן, נאכן ירושלים זמן, און וועגן א שמירת עיניים, האט ער געגעבן א שפרינג אראפ פון די טרעפ, אויפן כביש, עפעס אן ענין פון שמירת עיניים, דארטן אין רחוב הישיבה דעמאלטס אין ירושלים. איז דארטן געווען צו נאכן זמן כניסת השבת צוויי קארן האבן געמאכט א בואי בשלום און זיי האבן זיך איבערגעדרייט דארטן ביידע אויף די טרעפ און זענען געלעגן אזוי גאנץ שבת האבן די ירושלימער אידן דארטן געזען עליונים למטה ותחתונים למעלה זיי געווען אזוי איבערגעדרייט דארטן דער אינגערמאן איז געגאנגען אין שול ער איז געשטאנען דארטן אויפן טרעפ, ער איז דארטן געגאנגען, און וועגן א ענין פון די שמירת עיניים האט ער געגעבן א שפרינג אראפ, אין דעם רגע וואס ער האט געגעבן א שפרינג אראפ, דעמאלטס האט זיך איבערגעדרייט די קארס אויפן, אויפן, דארטן ביי די טרעפ. טייטש אז ווען נישט די שמירת עיניים וואלט ער דארטן דערהרגעט א סענדוויטש צווישן זיי ביידע. וואס איז דאס? איר ווייסט וואס דאס איז? ס'איז א מדרש אין קהלת ג', רבותי. פארשטיי מיר דער הייליגער רבי מיילעך זאגט דא ולקחו מן הדם פארשטיי מיר די מעשה וואס רבי דוד לעלעווער פארוואס האט אים געווינטשן דער רבי מדרש דערציילט רבי שמעון בן חלפתא איז ארויסגעגאנגען פון א ברית און האט ער געטראפן דעם מלאך המוות שהוא מגחך ער איז אזוי צושפילט פרעגט אים וואס איז מיט דיר צושפילט מפני שיחתן של בריות דער אבי הבן האט געזאגט ער באהאלט פון די פון די וויין אויף די אויף די חופה פון דעם קינד ער האט נישט קיין דרייסיג טעג וואס באהאלט ער ער האט נישט קיין דרייסיג טעג פרעגט אים רבי שמעון בן חלפתא פון וואנט ווייסטו

לית אנא שליט על דינך ולא על די חברך. די מיט אן דיינע חברים קענען דא נישט זיין אין דעם ביכעלע. פארוואס? פארוואס? ווייל הן יראת השם תוסיף ימים, קומט איין יראת שמים נישטא. ער האט געדארפט שטארבן דער אינגערמאן. ער האט געגעבן א שפרינג אראפ פון די טרעפ ער איז געבליבן לעבן. קענסט נישט מופיע זיין אין די ביכעלע. קענסט נישט מופיע זיין. נאך א גירסא, עס איז צוויי גרסאות, איין גרסא איז דא דארטן לית אנא שליט על דידך ולא על דכוותך הן יראת השם תוסיף ימים. די צווייטע גירסא איז. דבכל יום אתון עמלים בתורה און במצוות ועושים צדקות והקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם. פארשטייסט? אמאל איין צדקה הקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ימיכם, די קענסט נישט מופיע זיין. די קענסט נישט מופיע זיין. איך האב עס דערציילט דעם איך בין געווען דא פאר א יאר עפעס א אמעריקאנער עולם אר סי סי עס ארגון רופא חולים ס'איז געווען אין שבת סליחות פאר א יאר האבן זיי מיר געזאגט דעמאלטס אז יענע וואך איז אוועק אין בארא פארק א איד האט געהייסן ר' שמואל כץ ר' שמואל כץ אוועק דער ר' שמואל כץ דא די אינגע עולם ווייסט דאך נישט פון וואס מען רעדט, ס'איז געווען פאר דרײַ און צוואַנציק יאר צוריק איז געווען דארטן די בניני התאומים וואס איז צוזאמען געפאלן דארט איז נישט געבליבן קיינער קיין לעבעדיגער, קיינער וואס איז געווען דארטן נישט געבליבן קיין לעבעדיגער, אבער וואס ס'זענען געזעצן דארטן רבנים און געדארפט זיצן וואכן מיט חדשים אין תקנת עגונות דארטן צו וויסן וואס טוט זיך, אבער אין די שטאקן. ביי די שטאקן פון פֿינף און אַכציק ביז נײַנציק אין די פינף שטאק האט מען נישט געדארפט קיין שום רב זיצן נישט געווען קיין שום ספק פארוואס ווייל די פליגער די מחבלים האבן אריינגעשאסן מיט די פליגער אין די שטאקן זיי האבן דארטן ביי די נומער פֿינף און אַכציק ממילא איז דארטן אלע צוברעקלט געווארן אויפן מינוט אויפן מינוט זענען אלע צוברעקלט געווארן דארטן איז נישט געווען קיין שום ספק דער שמואל כץ ער האט געארבעט דארטן אין שטאק פֿינף און אַכציק בכלל אין דעם בנין קיינער נישט געבליבן קיין לעבעדיגער. נאר אין די שטאק פֿינף און אַכציק איז אויפן פלאץ די פליגער דארטן אריינגעשאסן. שמואל כץ האט געארבעט אין שטאק פֿינף און אַכציק און ער האט דערציילט אז די באן וואס האט געברענגט נײַן אזייגער אינדערפרי צו דעם בנין איז געווען נורא נוראות אין שמירת עיניים נורא ואיום איום ונורא איז געווען. ער איז צוגעגאנגען צו זיין באס צום בעל הבית האט אים געזאגט הער זיך אריין איך קום נישט נײַן אזייגער איך הייב אן עלף אזייגער איך קען נישט קומען קען נישט. עלף אזייגער זאגט ער, עלף אזייגער איז די באן געווען שוין מער פאר, מען האט שוין געקענט היטן די אויגן, אבער נײַן אזייגער איז געווען איום ונורא. איך הייב אן נאר עלף אזייגער, האט ער אים געזאגט האק נישט אין קאפ אריין דא, בסדר, דו לייגסט דא א פרנסה, עס איז נישט קיין מלמד אין בני ברק, דאס איז דארטן א, דו לייגסט דא דעם, האט ער אים געזאגט בסדר, די אויגן איז ביי מיר פאר אלעס, אויגן פאר מיר פאר אלעס. צום סוף זענען מיר אנגעקומען צו א הסכם אז ער האט אנגעהויבן טאקע צו ארבעטן עלף אזייגער און ער האט משלים געווען די שעה'ן ביינאכט, יעדן טאג משלים געווען די שעה'ן ביינאכט. די וואס געדענקען, אלע געדענקען וויפיל אזייגער איז געווען די פיגוע דארטן, נײַן אזייגער אינדערפרי איז עס געווען. נײַן אזייגער אינדערפרי איז געווען די פיגוע. דאס איז דאס, די מעשה האט זיך געענדיגט. פארוואס איז ער געבליבן לעבן? פארוואס איז ער געבליבן לעבן? וועגן די גדר אין יראת שמים. גדר אין יראת שמים, ער גייט נישט נײַן אזייגער, ער גייט עלף אזייגער. די גדר אין יראת שמים. וועגן דעם איז ער געבליבן לעבן. א צווייטער קען זיין ווען ער גייט פרעגן א רב, דער זאגט איך ווייס נישט, אבער א רב אפשר איז לצורך פרנסה, היינט עפעס א נייע היתר יעדע זאך לצורך פרנסה, האט א שטוב מיט קינדער, לצורך פרנסה, לצורך פרנסה, ווער ווייסט דער לצורך פרנסה האט אים געהאלפן, אז די געלט וואלט געגאנגען פארקערן פאר די יסורים.

דארטן א משגיח כשרות אין א רעסטוראנט, און דארטן אין רעסטוראנט האט די גויטע די קאכערקע דארטן וואס זי קאכט דארטן, האט עפעס געכאפט אויף אים אז זי האט זי האט געזען עפעס ער איז נישט מגיב, ער איז נישט מגיב פלוצלינג, ער איז נישט מגיב, האט זי געווארפן דארטן טעפ לעבן אים, גרויסע טעפ, זי זעט ער איז נישט מגיב גארנישט, גרויסע טעפ פון אים, ער איז נישט מגיב, האט זי גלייך גערופן הצלה, ער האט געהאט א דום לב, לא עלינו, דער אייבערשטער זאל אפהיטן א דום לב, מען האט געפריווט מאכן א החייאה, אים אויפלעבן, א החייאה, א האלבע שעה האט מען געפריווט, ס'איז נישט געגאנגען, זיי האבן אויסגערופן דארטן דאקטוירים ער איז טויט, מען קען אים איבערדעקן. די גויטע דארטן די קאכעטע, די וואס האט געקאכט, האט זיך געבעטן דארטן ביי די הצלה, אז ער איז ער האט א שטוב מיט קינדער אין ארץ ישראל, האטס רחמנות, דא פיצלעך קינדער פרואווטס נאכאמאל, זיי האבן געפרואווט נאך א האלבע שעה נאך א האלבע שעה האט מען צוריק געברענגט דעם דופק, און אזוי פאוואליע איז געווארן צוריק דער דופק האט שוין געלעבט, ער איז געווען אפאר טעג דארט אין שפיטאל אין ווארשע, נאך אפאר טעג ר' מיילעך פירער אריין אין בילד און האט אים געברענגט דא מיט א פליגער דא קיין תל השומר, דארטן האב איך גערעדט מיט אים אין טעלעפאן, רבותי הערט גוט, וכה היה מעשה. און ער איז היינט געזונט און פריש בלי עין הרע. וכה היה מעשה. די קאכעטע, די גוי'טע דארטן, זי האט ליב צו זינגען. זי האט ליב צו זינגען. און ווייסט דאך די הלכה קול באשה ערוה. איז דער רבי שמעון, און ער פלעגט שרייען די גאנצע צייט. זי פלעגט זינגען און פלעגט זאגן, שא! שא! ווער ס'קען אים דעם רבי שמעון ווייסט עפעס איז פונקט אנגעטון אויף אים דא דא אינגעלייט וואס קענען אים. זי וועט שאַ! שאַ! און אַזױ כּסדר. זי האָט זיך פֿאַרגעסן און געזונגען און ער האָט געשריגן שאַ! שאַ! אין דעם זעלבן טאָג, װאָס זי האָט געכאַפּט דעם דום-לב אין דער פֿרי אױך און האָט געעפֿנט דעם, דעם רעסטאָראַן, האָט זי געהאַלט, געהאַלטן אין מיטן זינגען שאַ! שאַ! שאַ! אין מיטן טאָג. זי זינגט און זי זינגט און זי הערט נישט קיין שא האט זי געבן א קוק וואס איז ער נישטא זעהט זי ער זיצט זי זעהט ער זיצט און ער שרייט נישט קיין שא איז דערפאר האט זי גענומען די טעפ און געבן א ווארף לעבן אים גרויסע טעפ ער האט נישט מגיב געווען האט זי גערופן גלייך הצלה און פון דעם איז געווען די הצלה ווען נישט זיין שא שא ברענגט מען אים דא מיט א ארון וואלט קיינער אים נישט געמערקט זי האט געפילט אז ער אז ער איז נישט דא אז ס'איז א דום לב נאר בזכות דעם שא שא פארשטייט א גדר אין יראת שמים.

ס'איז א גדר אין יראת שמים ס'דא א תבואות שור ער זאגט אין בבא בתרא דף ט' זאגט דער בכור שור שכר מצוה בהאי עלמא ליכא יא? זאגט ער אויף וואס איז יא דא? אויף כפיית היצר אויף כפיית היצר איז דא שכר אויף די וועלט דער עולם דארף עס וויסן פארמאכן א מויל בום די אויג איז דא שכר אויף די וועלט כפיית היצר ער איז מסביר אויך פארוואס שכר מצוה בהאי עלמא ליכא פארוואס? פארוואס שכר מצוה באיי עלמא לעקה? ווייל אויף א מצות עשה איז נישטא קיין עונש אויך אויף די וועלט, מען איז נישט מעניש אויף א מצות עשה, די גמרא מנחות, מ"א, מען איז נישט מעניש אויף א מצות עשה, ממילא איז קיין שכר אויך נישטא, אבער אויף א לא תעשה איז דאך יא דא, כריתות מיתות בית דין מיט מלקות, און ממילא איז אויך דא די שכר, א כפיית היצר קריגט מען שכר אויף די וועלט. כפיית היצר איז דא שכר אויף די וועלט, יא.

ער האט מחליט געווען אז ער ווארפט עס אוועק, ער ווארפט עס אוועק, און מ'איז א כשר רשע. אריבער צוויי טעג, דער אינגערמאן איז היסטארי נאר מיט דעם, אריבער צוויי טעג, ער איז געפארן מיט א עלעקטערישע אופניים אין אין בר אילן אין ירושלים, אין בר אילן אין ירושלים, איז ארויפגעפארן מיט א עלעקטערישע אופניים, ער זאגט א טענדער פון אונטן האט אים געגעבן א פליג, ער איז געפלויגן א האלבע גאס, ער זאגט אלע וואס האבן אים געזען האבן געזאגט ער לעבט נישט, די הצלה איז געקומען. מען האט אים בודק געווען, מען האט אים געזאגט קענסט גיין ווייטער דארפסט נישט גיין אין שפיטאל אפילו, ער איז תולה נאר אין דעם, די גמ' איז געווען תולה נאר אין דעם, ער זאגט עס איז אים געווען שווער דאס אוועק צו ווארפן, אבער דאס איז דאס ולא דאס זאגט דער רבי ר' מיילעך די וואך, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות, די בלוט מאכט זז מוות, און יראת השם תוסיף ימים דא זאגט דער מדרש, די לית אנא שאלת והלכה ואל תקבל סוף, דו קענסט דא נישט מפיר זיין אין דעם דאס. קענסט נישט מפיר זיין. ווי האט געזאגט הרב וואזנער די וואך פאר שני ליינט מען ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך פרעגט ער זקנינו פאר נערינו זקנינו פאר נערינו פארוואס די נערינו פאר זקנינו ער ברענגט א מדרש אז אז אידן אין מצרים האבן זיך געהיטן בקדושה.

אהההה. יא טייערע אידן, אז שובבים וויסן, ווי מען שמועסט שטענדיג דער רבינו בחיי וואס ער זאגט, יראת השם היא אוצרו, וואס זאגט דער רבינו בחיי? ער זאגט, יראת השם היא אוצרו, זאגט ער, א סעיף, א כספת, א כולל אינגערמאן האט צען טויזנט דאלער גלייך אין כספת. א באלעבאטישע איד צען טויזנט דאלער האט ער צו טיילן פאר די עניי ארץ ישראל. א הונדערטער האט ער גיין אין כספת. א הונדערט טויזנט דאלער. א גרעסערע גביר, ער וועט דאך נאר לייגן א מיליאן אין כספת. זאגט דער רבינו בחיי א מלך וואס האט אלע אוצרות פון גאלד און זילבער, איז געלט שפילט נישט קיין ראלע ביי אים, וואס לייגט ער אין סעיף אין כספת, וואס לייגט ער? נאר שטיינדלעך, בריליאנטן, דרך המלכים לייגן דארטן אבני חפץ יקר סגולה, שטיינדלעך, פארוואס? זאגט דער רבינו בחיי ווייל די געדאנק איז אין כספת לייגט מען א זאך וואס איז נישטא. זאגט דער רבינו בחיי דער אייבערשטער האט דאך אלעס, וואס לייגט ער אין כספת? שטיין דא אלץ האט ער, וואס לייגט ער אין כספת? זאגט ער איין זאך וואס כביכול זאגט איך האב עס נישט, כביכול, וואס? הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ווען דער מענטש גיבט דא א פארמאך די אויגן דעמאלט גייט אריין גלייך אין אוצר יראת השם היא אוצרו, גייט אריין אין כספת פונעם אייבערשטן, אוי אז מען שפאצירט דארט אינעם כספת, אוי. ס'איז פאר אונז אלע, אונז אלע קען מען דארטן שפילן, נאר וויסן ביסט א לייב, געדענק די גרעסטע מעשה ביסט א לייב, געדענק ביסט א לייב אין אין יראת השם און הייב אן צו שפילן. דער כלי יקר ברענגט אים אראפ אין פרשת כי תבוא דעם רבינו בחיי, און דער כלי יקר זאגט אזוי, שלא תטעה לומר זאלסט נישט מיינען אז די אייבערשטער דארף די כספת פאר זיך, דעם סעיף, נישט פאר זיך, נאר ווען דו דארפסט א רפואה, א ישועה, א שידוך, א קינד, וואס דו דארפסט, דעמאלטס יפתח השם לך את אוצרו שיש להם יראת שמים שבח. יראת שמים ער מאכט אויף דעם אוצר פון די יראת שמים שבחוץ דירות. איז געווען א איד די וואך ביים שיעור זונטאג, איז געווען דא א חשוב'ע אינגערמאן ער לערנט מיט דעם אזוי ווי ער לערנט מיט איינעם וואס איז א פקיד אין א גרויסע באנק. דער פקיד דערציילט, דערציילט, אין א גרויסע באנק, נישט קיין באנק פון, ס'איז א באנק פון דאס איז אויף ריזיגע קאמפאניס דאס, אויף ריזיגע קאמפאניס דאס איז נאר פאר גרויסע בענקס אריבערצופירן ריזיגע געלטער, מיליאנען פירט מען דארטן אריבער, מיליאנען איז פאר גרויסע קאמפאניס, חברות גרויסע, פאר א בענק וואס מען פירט א, האט ער געזאגט דער פקיד, ער האט דערציילט אז נעכטן, האט מען האט איינער אריינגעלייגט אין באנק א מיליארד מיט דרײַ הונדערט מיליאן דאלאר, דער עולם קען די נומבערס די צען נומבערס, א מיליארד דרײַ הונדערט מיליאן דאלאר, פרעגט אים די חברותא זיינע, פרעגט ער אים אויף וויפיל צייט האט ער עס אריינגעלייגט, זאגט אים אויף א טאג, זייט שוין פאר א טאג, אויף איין טאג האט ער עס אריין, יא נאך א טאג האט ער עס צוריק גענומען, פרעגט ער אים פארוואס האסטו עס אריינגעלייגט, אה פארוואס, דו ווייסט וואס ער האט געמאכט אויף איין טאג? אויף דעם טאג האט ער געמאכט אפאר הונדערט טויזנט, אויף די פראצענטן וואס ער האט געקומען, אויב די עולם קען אביסל חשבון, א מיליארד דרײַ הונדערט מיליאן דאלער וויפיל איז א פראצענט? דרײַצן מיליאן דאלער, דרײַצן מיליאן דאלער איז א פראצענט, ער האט נישט געקריגן קיין פראצענט פונעם באנק, ער האט געקריגן עפעס א קליין פראצענטל, די קליינע פראצענטל, די פראצענטל, בקיצור ער האט געקריגן אפאר הונדערט טויזנט דאלער א טאג מאכט ער פון דעם טאג וואס דאס איז געלעגן אין באנק, און יעדן טאג פרעגט ער אים, איך פארשטיי נישט פארוואס גיבט עס די באנק, אה, זאגט ער, די באנק איז נישט קיין נותן צדקה, ניין, נאר די באנק גיט אפאר הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז גוט פארשטיין אז די באנק פארדינט פון אים אסאך מער, ווייל די באנק דארף מאכן העברות מיט די משכורות, זיי מוזן דאך האבן כסף מזומן, נוזל, און ממילא לוינט זיך עס פאר די באנק, זיי פארדינען פון אים אסאך מער. אזוי האט ער דערציילט. האט ער מיר געזאגט דא ביים שיעור האט ער מיר געזאגט נו זאלסטו גוט פארשטיין א בחור מיינט שובבים אה איך וועל יעצט ארבעטן אויף זיך אבער שפעטער וועל איך פאלן לאמיר נישט אנהייבן מיט דעם איך וועל דאך נישט קענען דורכהאלטן אין דעם איין טאג גיב א קוק וואסערע רווחים דו מאכסט יראת השם היא אוצרו איין טאג לייג אריין אין באנק איין טאג לייגסטו אריין אין באנק א מיליארד דרײַ הונדערט מיליאן דאלער וואלסטו געמאכט דארט מיט אפאר הונדערט טויזענט ס'איז אפילו נישט קיין נמשל צו דעם משל אוואו וואס א מענטש מאכט אין איין טאג יראת שמים איין טאג איז ער זיך מקדש פארן בורא עולם איין הפקדה פון איין טאג, גיב א קוק וואס ער האט געמאכט א טאג וואס ער האט געמאכט, פארוואס? ווייל די באנק מאכט מער פון דעם, זאגט ער די אייבערשטער זאגט איך האב אסאך, דו ווייסט נישט וואס פאר א נחת רוח איך האב פון איין טאג דיינע יראת שמים, די יצר הרע קומט און זאגט אה איין טאג ס'איז גארנישט ס'וועט זיך שפעטער צוריק פאלן, ניין ניין איין טאג איז דו ווייסט וואסערע רווחים דו מאכסט, יראת השם היא אוצרו איין טאג גייט אריין אין דעם כספת, אוי וואסערע רווחים ער מאכט, איין טאג, איין טאג. איין טאג. שוין געהאט געשמועסט. היינט איז דאך שוואכע דורות היינט קען מען שוין נישט פאסטן מיר גייען נישט רעדן. אבער אין מגן אברהם שטייט וועגן עה די שובבים און פאסטן איך רעד אבער נישט וועגן פאסטן היינט איז שוואכע דורות. אבער א בחור א אינגערמאן ער נעמט זיך א א מיטוואך ביינאכט א קליין צעטעלע א קליין נישט כזה א גרויסע בלאט א קליין צעטעלע און מאכט זיך א סדר היום ווי זאל איך מארגן זיין נאנט צום אייבערשטן מארגן וויל איך זיין אינעם באנק פונעם אייבערשטן. אַ הפֿקדה צום באַנק. װאָס הײסט מאָרגן? װאָס מער האָט די אױגן געהיטן, װאָס מער האָט די מױל נישט געפּלאַטשקעט, װאָס מער האָט די אױגן נישט פֿאַרפּאַטשקעט, און װאָס בעסער געדאַװנט, און װאָס מער ער האָט געלערנט, קודש-לשם! אַ טאָג קודש-לשם! דו װײסט, ס'הײסט, דו ביסט אין דעם טאָג אין באַנק פֿונעם אײבערשטן, דו װײסט, װאָס דו װעסט פֿאַרדינען פֿון דעם, פֿון דעם, פֿון דעם טאָג. דער הײליקער חַתם-סופֿר רופֿט אָן דעם טאָג, װאָס אַ מענטש נעמט אױף זיך זײַן קודש-לשם, רופֿט ער אָן װאָס? דאס איז די אמת'ע יום טוב מועדי השם, מען טייטשט מיט דעם אריין די פסוק אין פרשת אמור, אלה מועדי השם, דו ווייסט וואס, אשר תקראו אותם מקראי קודש, וואס דו רופסט אן, נעמסט א היידיש שפע און דאס זאל זיין א מקרא קודש, מארגן בין איך נאנט צום אייבערשטן, אין מיין מצב, יעדער איינער אין זיין מצב, אבער אין מיין מצב וויל איך זיין וואס מער נענטער צום אייבערשטן. וואס מער איך, ווי ווייט איך קען מיט די אויגן, ווי ווייט איך קען מיט די מויל, וואס מער בעסער געדאוונט, די טאג איז אנגעקומען, ביטע אלה מועדי השם ווייסט וואס ס'הייסט מועדי השם, אשר תקראו דו רופסט אויס מקרא קודש, אלה הם מועדי זאגט די אייבערשטער ס'איז מיינע ימים טובים, שפעטער פסח שבועות סוכות זאגט ער במועדם דאס איז זייערע ימים טובים. איז מועדי השם, נעמט זיך, נעמט זיך אביסעלע נערים ונערים, נאר איינער ווער איז קיין איינער. יעדע קלייניקייט, אוי, יעדע קלייניקייט, ווי האט ער געזאגט רבי חיים קרייזווירט, ווען ער זאגט אז די גמרא זאגט אין זבחים קי"ג זאגט די גמרא אמר רבה לדידי חזי לי האי אורזילא, איך האב געזען אורזילא דאס הייסט א ראם, די ראם, ס'דא קרני ראם, זאגט רבה איך האב געזען דעם ראם, ווי גרויס איז ער? גרויס ווי הר תבור, אזוי זאגט רבה, פרעגט די הייליגע גמרא, וויאזוי האט ער געקענט אריינגיין אין תיבה, אויב ס'איז דא היינט א ראם מוז זיין ער איז געווען אין תיבה, ס'איז נישטא קיין חיה וואס איז דא היינט וואס איז נישט געווען אין תיבה, יעדע חיה בהמה וואס איז דא היינט אויף די וועלט מוז זיין ס'איז געווען אין תיבה, פרעגט די גמרא, וויאזוי איז ער אריין אין תיבה, ער האט דאך נישט געקענט אריינגיין אין תיבה, ער איז גרויס ווי הר תבור, איז גרויס הונדערט מאל ווי די תיבה. ענטפערט די הייליגע גמרא, די קאפ איז אריין, נאר די קאפ, זאגט די גמרא די קאפ האט אויך נישט געקענט אריינגיין, ווייל די קאפ איז אויך אסאך גרעסער, די גמרא זאגט דארט א חשבון, די קאפ איז אסאך גרעסער ווי די תיבה אויך, די גמרא בלייבט, אז וואס האט ער אריינגעלייגט אין תיבה, אפילו נישט די קאפ, ראש חוטמו, די שפיץ פון די נאז, און אריין אין תיבה, די גאנצע גוף איז געשטאנען אין מבול אינדרויסן, אזוי זאגט די גמרא, און אזוי איז ער געבליבן לעבן. רשי זאגט דארט ראש חוטמו שיוכל להנשים, דאס איז לשון רשי, שיוכל להנשים, אזוי האט ער געאטעמט און אזוי געבליבן לעבן. האט ער געזאגט אזא זיס ווארט רבי חיים קרייזווירט זאגט נאר א דור המבול, א דור המבול, נסיונות, וויי, לייג אריין דיין נאז צווישן אידן, ווען אידן זיצן צוזאם לייג אריין דיין נאז צווישן אידן, שיוכל להנשים, וועסט געראטעוועט ווערן פונעם מבול, דאס איז די ראם געבליבן, ווארף אריין דיין נאז, דיין שפיץ נאז. ווי מ'זאגט, ער רעדט אונטער די נאז. לייג אריין די נאז, אונטער די נאז, לייג אריין דיין נאז. א באוויסטע ווארט פונעם הייליגן בעל הילולא ר' דוד לעלובער, ס'איז דאך דא קוים ווערטער פון אים. ס'איז דאך כמעט נישטא, אויף איין האנט אויך נישט. בלבי צפנתי אמרתך האט ער דאך געזאגט, האט דאך נישט גערעדט קיין. אבער ס'איז דא איין ווארט וואס האט געשאקלט מיט דעם, ער האט געזאגט אויף דעם תורה, אז ווען ער וועט ארויף קומען אויבן אין הימל וועט משה רבינו אים קעגן גיין, און ער וועט אים זאגן דאס האב איך געמיינט מיטן א', עס שטייט אין פרשת, אלע געדענקען פרשת שמות שטייט לא תאספון סוף פרשה לא תאספון לתת תבן לעם, לא תאספון לתת תבן לעם, עס שטייט נאכן ת' א א', און אלע ווייסן אז תוסיפון שרייבט מען נישט מיט קיין א' נאכן ת', תוסיפון שרייבט מען ת' סמך פ' ו' נ'. תו' סמך פ' ו' נ', פארוואס שטייט א א' נאכן תו'? פארוואס שטייט דא א א'? האט רבי דוד לעלובער געזאגט אז פרעה איז געווען א גרויסע קליפעניק, און פרעה האט געזען מיט זיינע כוחות הטומאה אז ס'גייט דא נצמח ווערן פאר אידן א ישועה, אבער האט ער געוויסט אידן הייערן ווער ער האט נישט געוויסט וואסארא זכות האבן זיי. האט ער געוויסט די מצב איז טיף טיף, אין וואסארא זכות גייען זיי נגאל ווערן? האט ער געזאגט דאס שטייט דאך איין זאך אין מדרש וואס האט משה רבינו געטון היה מקהיל קהילות ברבים אום שבת ער האט צוזאמען גענומען די עולם שבת און האט געזעצן מיט זיי היה מקהיל קהילות ברבים האט ער געוויסט א ישועה איז נאר בזכות די אסיפות האט ער געהייסן לא תאספון אויפגעהערט מיט די אסיפות ווען רב דוד לעלובער האט געענדיגט די תורה האט ער געזאגט אז פארווא פארווא אויף פויליש הייסט אמת פארווא

אין יעדן אין יעדן יעדן ביסעלע ווען זאגט דער יוסף סי צדיק מען זאגט שטייט די וואך פאר שייני שטייט ווער זי געדענקט פאר שייני ביי יום רעב די פאר איי לאב אב די פאר איז געזאגט פאר פאר איי אד מוס איי יעז אלוני למויק שאלח אז אנוש ווי אב די סא שיימע לקיים א טערם טיידא קאב דו מצרים די אב די פאר איי האבן געזאגט פאר פאר איי זאגט ער וואס איז אינטערעסאנט דא איז עבדי פרעה האבן געזאגט פאר פרעה תורה דארף עס שרייבן וואס די מורא'דיגע ווארט די תורה וויל דיר באווייזן אפילו א גוי האט געזאגט איין גוט ווארט האט געזאגט עד מתי שיק זיי שוין ארויס עד מתי א גוי האט געזאגט עפעס א שיחה נאה ס'איז גארנישט ארויסגעקומען פון דעם ווייל ער האט ווייטער ממשיך געווען פרעה אפילו א גוי א שיחה נאה וואס גייט גארנישט ארויס גארנישט ארויסגעקומען פון דעם ס'איז תורה זאלסט וויסן איין גוטן רצון וואס דו האסט איין גוטע מחשבה וואס דו ביסט אפילו ס'בלייבט נישט פון דעם אבער ס'בלייבט אין תורה עס בלייבט אין תורה. ס'איז גארנישט אז איך האב געוואלט זיין גוט און האט ער געפאלן. דאס בלייבט, שטיק תורה בלייבט דאס. אפילו פון עבדי פרעה א ווארט א שיחה נאה איז געבליבן. א שיחה נאה אפילו פון אב ד פרעה. גיי, לייג אריין דיין נאז, שפיל, ארבעט. נאר ווי טייל האבן געזאגט דער קוידינאווער פרעה האט געזאגט למשה רבינו לכו עבדו את ה' כדברכם רעדט שיינע דרשות גייט טוט די זאך אויך לכו עבדו את ה' כדברכם הערט שיינע דרשות רעדט שיינע דרשות אונז אלע לכו עבדו את ה' לאמיר אנהייבן צו ארבעטן אבער געארבעט געארבעט ווי מען האט פריער געשמועסט. שטייט דאך ביי פרעה ביי מצרים ווען דער אייבערשטער האט געשיקט משה רבינו זאגן דרך שלושת ימים ונזבחה לה' אלקינו וואס דאס איז נאר דריי טעג נאר דריי טעג דאס איז דאס אה נאר דריי טעג נאר דריי טעג דאס איז דאס און פרעה דער עקשן פרח לאזט זיך נישט אויף דריי טעג אויכעט וואס האסט זיך אזוי גע'עקשנ'ט כאפסט מכות לאז זיי דריי טעג ארויס וואס טוט זיך דא? און פארוואס כביכול כביכול האט דער אייבערשטער געזאגט דרך שלושת ימים נאר דריי טעג? אה, זאגט ער וואס איז ידוע דער רמב ם וואס מען האט שוין געשמועסט, ער שרייבט אינעם בריוו צו זיין זון אז פרעה מלך מצרים ודע בני, כי פרעה מלך מצרים הוא יצר הרע באמת, זיי נישט מבסוט ווי א קליין אינגעלע, עס איז אמאל געווען א פרעה, ס'איז יעדער איינער האט א פרעה דא, פרעה מלך מצרים הוא יצר הרע באמת, מצרים הוא הגוף, שכל הוא ישראל. די פרעה, די יצר הרע מיטן גוף וויל משעבד זיין די אידן, זאל מען נעמען די שכל, שכל אלוקי א נשמה, דאס איז משה רבינו, אזוי שרייבט די רמב ם אין בריוו, ממילא זאגט ער, רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, דו ווילסט ארויסקריכן, דו זאלסט זאגן פאר אידעלעך, וויל ארויסקריכן פון דעם פרעה, שלשת ימים מיט ביסעלעך, איך קויף ביסעלעך זאגט די אייבערשטער, שלשת ימים, מוז נאך שפעטער אנטוהן נישט אינטערעסאנט. איך בין א קונה הכל זאגט די אייבערשטער איך קויף יעדע ביסעלע שלושת ימים דער פרעה דער יצר הרע ער לאזט עס נישט ווייל ער ווייסט אז די בחור וועט זיך נעמען ביסעלע ער וועט אים לייגען דר'ערד אריין דעם פרעה מען פארשטייט דער אייבערשטער זאגט דרך שלושת ימים איך וויל פון דיר ביסעלעך איך האב נישט געבעטן דריי שעה גיי אריין אויף א האלבע שעה רצוף א האלבע שעה נע א האלבע שעה גארנישט נע נע נע דאס זאגט דער יצר הרע א האלבע שעה גארנישט דרך שלושת ימים א האלבע שעה דער פרעה לייגט אויף דעם שווערע כוחות, ווייל ער ווייסט וואס א מענטש מאכט פון דעם קלייניקייט. א מענטש ווייסט, ער הייבט זיך. קרא השם למשה, דער אייבערשטער האט גערופן משה רבינו ואמר לו לך ומהול את בני ישראל, והרבה מהן לא היו מקבלים עליהם למול, זיי האבן זיך נישט געוואלט מל'ען, אסאך האבן נישט געוואלט מל'ען, זאגט דער מדרש אמר הקדוש ברוך הוא למשה שיעשה הפסח, גיי שעכט דעם קרבן פסח, וכיון שעשה משה את הפסח. גזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם והם פיזרו בארבע כנפות הארץ את ריח בשר צלי, דער רבוש ע האט געזאגט די ארבע רוחות און די ריח בשר צלי איז געגאנגען שהיה נודף מקרבן הפסח שנאמר עורי צפון ובואי תימן די אלע רוחות האבן צושפרייט דעם ריח, והיה ריחו הולך זאגט דער מדרש כדי מרחק מהלך ארבעים יום אזא ריח איז געגאנגען. וכיון שנתאוו בני ישראל לאכול מבשר הפסח, די סך נתכנסו אצל משה ואמרו לו בבקשה ממך האכילנו מפסחך, גיב אונז צו עסן ס'איז אזא ריח, א ריח פון א געבראטנס א קרבן פסח, גיב אונז. אמר להם האט משה רבינו געזאגט אם אין אתם נמולים אין אתם אוכלים. ווייסט די קרבן פסח ווייל כל ערל לא יאכל בו מען טאר נישט מיד נתנו עצמם ומלו זיי האבן זיך גע'מל'ט זאגט די מדרש ונתערב דם הפסח בדם המילה ס'האט זיך אויסגעמישט די בלוטן דם הפסח בדם המילה זאגט די מדרש והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו שנאמר ואעבר עליך ואראך מתבססת בדמייך חיי בדם פסח חיי בדם מילה. א לשון, הקדוש ברוך הוא עובר ונוטל שטייט נישט עבר, עובר, כסדר, הקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו, וועמען קושט ער? דו ווייסט וועמען ס'איז געווען? חברה האבן זיך נישט געוואלט מל'ען. פארפאלן זיך גע'מל'עט, און געשמעקט האט געבראטנס. ווי האט יענער געזאגט, האט נישט געוואלט קומען צום שיעור, האט געהערט ס'איז דא עפעס א גוטע טשולנט דארט און ס'איז געקומען. ער קומט דאך אריין, אויף אים זאגט דער מדרש הקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו ונתערב דם הפסח בדם המילה. אויף אים! נישט פשוט ווי דער רבונו של עולם ווארט אויף יעדן אידן. אויף יעדן אידן. זאגט נאך א רבי בעל הילולא רבי דוד לעלובער נאנטע מאן זיין ער פלעגט גיין רבי דוד לעלובער מיטן איד הקדוש געגאנגען אין די ערטער אין די דערפער מחזק זיין אידישע קינדער רבי דוד לעלובער אריינגעגאנגען אין א הויז און נישט ארויס וויאזוי דער איד הקדוש ווארט אינדרויסן וויאזוי ער איז ארויס פרעגט ער וואס די וואס די מחותן זיך דארטן אויפגעהאלטן אזויפיל רבי דוד לעלובער געהאט מחותן וואס די האט ער געזאגט כ'האב געזעהן דארטן עפעס א יראת שמים פון א בחור כ'האב זיך נישט געקענט אפטשעפען א יראת שמים פון א בחור וואס איז געווען די יראת שמים דארטן געארבעט א טאטע מיט א זון דער טאטע, דער בחור איז געשטאנען אויבן, און דער טאטע אונטן, דער טאטע איז געווען עפעס א לא יצלח, מען האט אים געבעטן א מעסער, האט אים געגעבן א האמער, האט אים געבעטן א שטיין, האט אים געגעבן א בלאק, ער איז געווען עפעס א לא יצלח דער טאטע, און דער בחור איז געשטאנען אויבן, און וואס ער האט אים געבעטן, געבעטן עפעס אנדערש, האט דער בחור אים אראפגעשריגן, ווען איך האב נישט מורא פונעם אייבערשטן וואלט איך דיר יעצט דערהרגעט, אזוי האט ער געשריגן דעם טאטן. האב איך געזען אזא יראת שמים פון א בחור איך האב זיך נישט געקענט אפטשעפען. רבותי ביי אונז איז א געלעכטער, אבער ר' דוד לעלובער האט נישט געזען קיין שלעכטס, ער האט נישט געזען, ער האט געזען אין א איד נאר גוטס ער האט געווען באקאנט זיין יסוד און ער זאגט אז ביי אידן נישטא קיין שלעכטס, אין איד איז נישטא קיין שלעכטס, דער חלק הרע דאס איז חלק הגוי, א איד איז נישט שייך קיין שלעכטס, א חלק ה. האט דער חידושי הרי"ם געזאגט אז וועגן דעם דארף מען תשובה טון ערב שבת, פארוואס? ווייל א גוי ששבת חייב מיתה. דארף ער ארויסנעמען דעם חלק הגוי. אבער וואס שטייט א איד איז בלויז בלויז גוט והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ואחד, מנשקו ומברכו שנאמר ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, יעדע איד ווי די אייבישטער ווארט אויף מיר, אויף יעדן אידן, ווייסט דער ראש די וואך א מורא'דיגע מאמר, ראש, פירוש הראש, רבותינו ראשונים, ער פרעגט ביי ביי שלושת ימי ביי די שלושת ימי אפילה זענען אלע געשטארבן, אלע געשטארבן! און פארוואס איז געבליבן לעבן דתן ואבירם? א שירער ראש, זאגט ער רשעים היו! אבער אף על פי שהיו רשעים לא נתייאשו מן הגאולה, דערפאר זענען זיי געבליבן לעבן. איר הערט ווערטער? די גרעסטע רשע איך געב נישט אויף, ער בלייבט לעבן. איך געב נישט אויף, די אייבערשטער מיט יעדן מענטשן, דתן ואבירם רשעים, אף על פי שהיו רשעים לא נתייאשו מן הגאולה. נאר ביי יעדן מענטשן. ער זאגט די טייטש די וואך דער ערוגת הבושם מען ווייסט דאך די וואך החודש הזה לכם ראש חדשים וואס א חודש דער ראש טייטשט ער אזוי מען זאגט ביי די קידוש לבנה פועל אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש און אלע ווייסן כוח הפועל בנפעל ווי קען זיין אז דער אייבערשטער האט געמאכט א אור פון לבנה און ס'ווערט אינמיטן חודש אויס טינקל ס'קען דאך נישט זיין אז דער רבונו של עולם מאכט א אור מוז עס זיין די גאנצע צייט חי וקיים די כוח הפועל איז דאך בנפעל. זאגט ער פועל אמת, די גמרא זאגט אמת קושטא קאי, שקר אין לו רגליים, אמת יש לו רגליים, עס שטייט, וויאזוי קען זיין אבער וללבנה אמר שתתחדש אז די לבנה ווערט פלוצלינג אויס, יעדן חודש ווערט עס פלוצלינג טונקל אינגאנצן, דו ווייסט פארוואס זאגט ער, ווייל עטרת תפארת לעמוסי בטן ס'איז א סימן פאר אידישע קינדער וואס עס זעהט אים אויס טונקל אינגאנצן. אין רוחניות אין גשמיות טינקל דאס ביז פון דער טינקל ווערט א מולד פלוצלינג שהם עתידים להתחדש כמותה די פועל אמת שפעולתו אמת אמת איז דאך קושטא קאי אמת איז במילא האט ער געדארפט זיין די אור זאל בלייבן חי וקיים איז פארוואס וללבנה אמר שתתחדש פארוואס זעט אויס יעדן יעדן חודש ווערט טינקל ס'איז עטרת תפארת וואס איז א סימן לעמוסי בטן פאר אידישע קינדער שהם עתידים להתחדש כמותה ווען נעבעך עס זעט אויס טונקל געדענק די ישראל נמשלו ללבנה פון דעם טונקלקייט ווערט פלוצלינג א לעכטיגקייט כזה ראה וקדש יא ער ברענגט דער מעדני שמחה מאטעסדארפער רב. א מורא'דיגע ווארט, רש י זאגט די וואך, ס'איז א דרשת חזל, נתקשה משה בצורת הלבנה, נישט קענען פארשטיין צורת הלבנה, ביז דער רבונו של עולם האט אים באוויזן באצבע, כזה ראה וקדש, א מורא'דיגע לשון, כביכול האט געלייגט א אצבע, ער האט א סוגיא, כביכול די אייבערשטער האט געלייגט א אצבע כזה ראה וקדש, זאגט רש י, פרעגט רש י, אבער עס קען דאך נישט זיין, פארוואס? ווייל די אייבערשטער האט גערעדט מיט משה רבינו נאר בייטאג, און בייטאג איז נישטא קיין לבנה. בייטאג איז דאך נישטא קיין לבנה. זאגט רש י אלא סמוך לשקיעת החמה, הראהו דמות לבנה עם חשיכה, ווער און דער רבש ע האט געגעבן א לייג א אצבע, הראהו באצבע, כביכול גייט א אצבע כזה ראה וקדש. דא א מורא'דיגע ווארט. מען פרעגט איך פארשטיי נישט נתקשה משה בצורת הלבנה וואס איז אזוי שווער מילא די מנורה איז צו שווער, מנורה איז שווער אבער וואס איז שווער די לבנה? צו זען די מולד יעצט דרויסן? איז עס שווער צו זען א לבנה? פארשטיין א לבנה? וואס איז אזוי שווער? איי, זאגט ער נתקשה משה בצורת הלבנה, ישראל איז דאך נמשל ללבנה, משה רבינו האט נישט געוואוסט וויאזוי איז מען מקדש אזא לבנה מיט אזעלכע נסיונות, תשפ ד, תשפ ד, אזעלכע נסיונות, נתקשה משה בצורת הלבנה, וויאזוי מאכט מען אזא קידוש לבנה, וויאזוי איז מען מקדש אזא לבנה, האט דער רבונו של עולם באוויזן, ס'איז סמוך לשקיעת החמה, ס'איז דארט עם חשיכה, גיב א קוק, ווי דער בחור וואלגערט זיך אין א חושך, גיב א קוק, ס'איז אים שווער, ער וואלגערט זיך דארט אין א נסיון אין חושך, הראהו באצבע ער לייגט א פינגער, כזה ראה וקדש, אויף דעם האב איך געדארפט, אויף דעם ווארט איך, דו גיב א געשריי שנעל מקדש ישראל וראשי חדשים. כזה ראה וקדש. האסט געזען ווי ער וואלגערט זיך דארטן עם חשיכה? דארטן כזה ראה וקדש, איך זוך נישט דוקא אורות האב איך גענוג אויבן, מלאכים האב איך גענוג אויבן. עם חשיכה. און ווער ס'ווייסט ביי א מולד, מולד איז דא קוים א לבנה, יא? קוים א לבנה כזה ראה. ווערט נישט געזאגט אויף א רינדעכיגע לבנה ט ו לחודש איז דא א שיינע לבנה א רינדעכיגע? מ'דארף נישט קיין רינדעכיגע זאגט דער אייבישטער, עפעס! דער בחור האט זיך עפעס גענומען שלא ישגוט כזה ראה וקדש אויפן פלאץ. עפעס! ס'איז ביי מיר קונה הכל זאגט דער אייבישטער.

פאר נאך מכת חושך, פאר מכת בכורות, שטייט פר' בא, שלישי, ויקרא פרעה פרעה האט גערופן משה רבינו, ער האט געזאגט פאר משה רבינו, אלע ארויס! גם טפכם ילך עמכם, אלע ארויס! רק ווער בלייבט דא? רק צאנכם ובקרכם יוצג, נאר די בהמות בלייבן. היות משה משה רבינו זאגט גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות, דו וועסט דאך אויך מיט שיקן בהמות. גלייך נאכדעם איז געקומען מכות בכורות, ליל שימורים, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאולם, פרעגט ר' שלמה קלוגער, רבונו של עולם פאר וועמען איז געווען די מכות בכורות? פאר בהמות זאלן ארויסגיין פון מצרים? פרעה איז געווען מוכן, ארויסנעמען אלעמען נאך מכות חושך, איז וואס האט אויסגעפעלט די מכות בכורות? אה? פרעה איז געווען מסכים ארויסצושיקן אלעמען פון מצרים, נאר די בהמות זאלן נישט ארויסגיין. איז וועגן בהמות ארויסגיין פון מצרים איז געווען די גאנצע ליל שימורים? אויף דעם איז סדר נאכט שולחן עורך פאר. אויף ליל שימורים פרעגסט מה נשתנו? חד גדיא, ווייל די בהמות זענען ארויס פון מצרים, פרעה האט מסכים געווען פארדעם ארויסצוגיין. פארוואס מאכט איר ריין אויב ס'ארבעט אזוי שווער נעבעך די בחורים מאכן ריין די פריזשידער מיט די פאנעלן מיט די גאז אלעס ווייל בהמות זאל ארויסגיין פון מצרים שטעלט זיך פאר א קמחא דפסחא וואס דא טוט זיך ווייל בהמות זאל ארויסגיין פון מצרים וואס גייט דא פאר? רבי שלמה קלוגער שרייבט עס אין אפאר פלעצער רבי שלמה קלוגער צופה ומביט עד סוף כל הדורות דער מענטש האט געזעהן ס'וועט קומען א דור און א בחור א יונגערמאן וועט פילן, אה, בין דאך א בהמה אבער. איך ווייס ס'איז שובבים און ס'איז שבת און יום טוב, איך ווייס דאך אבער איך בין א בהמה, נישט קיין דקה נאר א גסע. זאגט דער רבונו של עולם, געדענק פאר בהמות האב איך געמאכט יציאת מצרים, גיי ווייטער איך וועל דיך ארויסנעמען, פאר בהמות האב איך געמאכט יציאת מצרים, געדענק פאר בהמות, שלמה קלוגער.

ער האט געהאט די שמירה אויף די מצות איז דאך געווען ביי אים פייער, די מצות שמירה איז דאך געווען פייער, די שמירה די יגיעה אויף די שמירה, די יגיעה אויף די שמירה אין די מצות איז געווען פייער, איז געווען ערב פסח די רעבעצן איז נישט געווען, א טאג צוויי פאר פסח, די רעבעצן איז נישט געווען א ארעמאן האט געקלאפט אין טיר און האט געוואלט עסן, גלייך רבי דוד לעלובער האט גענומען די מצות און געמאכט פון אים א גוטן מצות בראק, אויב מען קען א מצה בראק, געשמאקע מצה בראק.

אבותי א נגיעה, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, עפעס א נגיעה, א יארצייט, אלעס גוט, מאכט לחיים, עסט מען סעודות, אבער עפעס א נגיעה, לאמיר זיך אנגיבן עפעס א ריר אן, עפעס א ריר אן, אים איז דאך געווען די גאנצע נשמה, די גאנצע נשמה איז דאך נאר געווען פאר יענעם, עפעס א ריר. א ריר מיינט נישט אנהויבן מאכן דא מצה בראק אבער דרייסט זיך ארום מיט א צינגל קענסט זאגן יענעם א גוט ווארט קענסט יענעם זאגן א גוט ווארט עפעס מצוה שבאה לידך אל תחמיצנה ס'איז זייער באה לידך די גוט ווארט פאר יענעם. זאגט א גרויסע דרשה דא אין אוהל יעקב דא אין רחוב הלפרין האט ער געשריגן מיטן דרשה איך בין געווארן א ר"מ אין ישיבה אין מיר אין ליטע שנת תרצ"ה תרצ"ה דאס איז געווען די מייסד פון מיר ישיבה אין רבי ירוחם און ער האט זיך געזאגט ס'איז געווען די לעצטע יאר פון רבי ירוחם, רבי ירוחם איז אוועק תרצ"ו, איך בין געווארן תרצ"ה ר"מ אין ישיבת מיר אין ליטע אין שאנכיי, און אין דעם זעלבן יאר וואס איך בין געווארן דער ר"מ דארטן האט ער אויך אויפגעשטעלט א ישיבה אין ניו יארק, אין ניו יארק האט ער איך בין געווארן דארטן א ר"מ אין ישיבה, ווען רבי ירוחם איז אריין געקומען זאגן ביים שמועס, האט ער געזאגט, אה, כ'האב אזא נחת אין די אמעריקאנער ישיבה, כ'האב געקריגן א טעלעגראמע דארטן פון ישיבה אז זיי האבן צוויי טעג זיך געמאטערט און געפלאגט אויף א קשיא פון רבי חיים. אזא קשיא, אזא נחת. אזוי רבי חיים שמואלעוויץ איז דא ביים שמועס האט ער געשריגן, ס'האט מיר געדויערט אנדערהאלבן מינוט צו כאפן אז מ'מיינט נישט א קשיא פון דעם רבי חיים, נאר פון א קשיא פון רבי חיים בריסקער. עס האט מיר געדויערט איבער אנדערהאלב מינוט האב איך נאך געמיינט אז מען מיינט דעם רב חיים. אנטשולדיגט דעם עולם, וואס זאל איך אייך זאגן, איך דערמאן זיך נאר אין די אנדערהאלב מינוט ווערט מיר אזוי גוט אויף די נשמה. ס'ווערט מיר אזוי גוט אויף די נשמה. פארוואס דערצייל איך אייך עס האט ער געזאגט, האט ער געזאגט פארוואס דערצייל איך אייך עס, ווייל איך וויל אייך באווייזן ווי כבוד איז חלומות מיט דמיונות. ס'איז חלומות און דמיונות. וועסטו פרעגן, און פארוואס האט עס דער אייבערשטער באשאפן? ווייל ווען דו געבסט עס פאר יענעם ביסטו א קונה עולמו בשעה אחת, דארטן איז נישט זאגן איז חלומות און דמיונות, דארטן קויפסטו זיך עולמות, ביסט המפייסו מתברך בי"א. שטייט. רבי דוד לעלובער האט דערזעט די גאנצע מהות איז דאך געווען נאר פאר יענעם, אך צו מ'לערנט הצדקה גדולה שבכל הצדקות ללמד לעני בדעת. חידושי הרי"מ זאגט די וואך מכת חושך שטייט לא ראו איש את אחיו. לא ראו איש את אחיו! ולא קמו איש מתחתיו זאגט דער חידושי הרי"מ אז די גרעסטע חושך איז אז מ'זעט נישט קיין צווייטן. ער זעט נאר זיך. לא ראו איש דאס איז די גרעסטע חושך פון היינט. און דאס איז נעבעך גורם אז לא קמו איש מתחתיו ווייל מ'קען מ'קען אליין נישט טון דאס. פארקערט, כל בני ישראל היה אור במושבותם, ער זעט יענעם. אזוי טייטשט דער של"ה הקדוש וואס מ'האט געליינט יענעם שבת וארא. א מורא'דיגע זאך, ווער ס'גלייבט מיר בסדר, ווען נישט עפן א חומש וועט איר עס זען, ס'שטייט וארא צווישן שני און שלישי, יא, שטייט אלה שמות בני ישראל, בני ראובן, חנוך ופלוא, ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, שפעטער שטייט ואלה שמות בני לוי לתולדותם. פרעגט דער של"ה הקדוש פארוואס ביי בני לוי מאכסטו ואלה שמות בני לוי לתולדותם פריער ביי בני שמעון שרייבסטו בני ראובן בני ראובן בני שמעון ביי ואלה שמות בני לוי לתולדותם פארוואס מאכסטו דא א עסק של"ה הקדוש ווייסט פארוואס ווייל לוי איז געווען דער איינציגסטע וואס איז נישט געווען האט נישט געהאלטן די שעבוד מצרים אבער ער האט זיך געוואלט משתתף זיין מיט אידן'ס ווייטאגן זיך משתתף זיין האט ער געגעבן די נעמען פון די קינדער על שם די שעבוד גרשון ווייל גרים אין מצרים, קהת שהקהו את שיניהם, און די קריצער האט מזה, און מררי על שם וימררו את חייהם, אויף דעם זאגט די תורה ואלה שמות בני לוי לתולדותם, מ'האט זיך געוואלט משתתף זיין מיטן צרת הציבור, כ'וועל פארליינען דעם לשון, דעם לשון, דער לשון פון של"ה הקדוש, ער זאגט דא הענין כי שבט לוי לא היו בגלות ולוי ידע דבר זה, ורצה להשתתף בצרת הציבור, מה עשה? לשון של"ה הקדוש מה עשה קרא שמות לבניו על שם הגלות. דהיינו, שם גרשון על שם כי גרים הם בארץ לא להם. ושם קהת על שם שיניהם קהות, זיי האבן געקריצט. ושם מררי על שם וימררו את חייהם. וזהו שאמר, ואלה שמות בני לוי. ומכאן זאגט ער ילמד אדם להשתתף בצער הציבור אף על פי שאין הצרה מגעת לו. זיך משתתף זיין בצער הציבור. די קדושת ציון זאגט אז עס איז געווען ביי פרשת בהעלותך דארטן מרים מיט אהרן האבן גערעדט אויף משה רבינו פארוואס נאר מרים איז געווארן מצורעת פארוואס נישט אהרן פארוואס נישט אהרן ווייל אהרן איז געווען די מידות ער האט זיך משתתף געווען מיט יענעמ'ס צער ווען מרים האט געהאט צרעת האט עס אים וויי געטון און נישט געדארפט קריגן צרעת

וישאלו איש מאת רעהו רעדט אויפן אידן, איינער זאל אנהייבן בארגן דעם צווייטן, פארגין דעם צווייטן, געב דעם צווייטן, און ממילא וועט מען נאר דורך א עין טובה וועט מען אויך רחמן זיין די מצרים וועלן זיי גיסן כלי כסף וכלי זהב, וואס זאגן אלע דעם ווארט, אבער רבי שלומ'קע זווילער זאגט א פחד פון א ווארט. נורא נוראות. זאגט די וואך ביי מכת בכורות אלע ווייסן אז פארוואס איז געווען די דם, פארוואס איז געווען די דם אויף די בתים, ווייל די גמרא זאגט ווייל כיון שניתן רשות. למשחית לחבל, אינו מבחין, ווייל ער איז אינו מבחין בין צדיק לרשע, האט אן איד געדארפט דם אויף די בתים. זאגט ער מורא'דיגע ווארט, אויב אינו מבחין, ווי אזוי ביי דעם הויז פונעם מצרי האט ער געהארגעט נאר די בכור, ער איז דאך אינו משחית, וואלט ער נישט געהארגעט די גאנצע שטוב? ער איז דאך אינו מבחין, וואלט נישט געהארגעט די גאנצע שטוב? זאגט ער נורא נוראות, ווייל זיי האבן דאך געבארגט פאר אידישע קינדער כלי כסף. איינער גיט פאר אידן כלי כסף וכלי זהב, אפילו א מצרי קיין משחית קען אים נישט אנרירן. נורא נוראות. די משחית קאמאנדעוועט, מען דארף דאך א סימן! דא דארף מען נישט קיין סימן, ווייל ער האט געבארגט פאר אידן כלי כסף אפילו א מצרי קיין משחית קען אים נישט אנרירן. נישט געדארפט קיין, ער האט א טובה געטון א איד. נורא נוראות. א מצרי. די אידן האבן דאך געדארפט דעם דם, וועגן לאות על הבתים, ווייל כיון שניתן רשות למשחית לחבל אינו מבחין, האט מען געדארפט די דם, איז לכאורה אויב אזוי ווי אזוי האט ער געדארפט, ווי אזוי האט ער דארטן, ווי אזוי האט ער דארטן מבחין געווען, נאר א בכור, ער האט דאך שוין רשות אינו מבחין, זיי האבן געבארגט פאר אידן כלי כסף וכלי זהב ער קען נישט אנרירן, אפילו א מצרי. איי איי איי, יא. איינער האט מיר געשיקט היינט א בריוו אז פאר אפאר וואכן צוריק זאגט ער פאר פרשת ויגש אויף דעם ענין וואס מען רעדט יעצט טון א טובה א אידן פאר פרשת ויגש האט מען אין זיין געגענט געשריבן אז מען דארף א דירה מען דארף א דירה פאר בעלי שמחה, מען דארף וויכטיג א דירה. ער זאגט ער האט שטארק געוואלט, ער מיט זיין שטוב האבן געוואלט שטארק אוועקגעבן דעם המצוות, הכנסת אורחים, מקיים זיין הכנסת אורחים וכדו', אבער קען נישט ויגש, פארוואס? ווייל דער עולם געדענקט ערב שבת ויגש איז געווען עשרה בטבת, א תענית איך קען גיין ריין מאכן א שטוב, און ס'איז בלי עין הרע א געבענטשטע שטוב מיט בלי עין הרע, אה אה, בלי עין הרע א שטוב מיט קינדער. אבער האט מחליט געווען מיטן שטוב צוזאמען, אז ער וויל יא, מקיים זיין הכנסת אורחים מיט מסירות נפש, אזוי שרייבט ער. זאגט אזוי, למעשה איז ער צוריק, ער האט אוועק געגעבן די דירה, למעשה האט ער געזען אז יענער האט געמאכט מיט אים אזא טובה וואס איז, די שבת אינדערפרי פארטאגס פינף אזייגער פארטאגס, האבן די געסט זיך אויפגעהויבן, פון א מורא'דיגע רעש וואס עס האט געגאסן, און אין באלקאן איז געווען דארטן די לאך, די חור הניקוז וואס איז מנקז די לאך איז געווען דארטן פארשטאפט מיט א שמאטע מיט נאך שמוץ, בקיצור די געסט האבן זיך אויפגעכאפט זיי זעהן הויכע סענטימעטערס וואסער, פיל אין די שטוב איז פיל מיט וואסער. זענען גלייך נאכגעגאנגען די זאך, האבן ארויסגענומען דעם שמאטע, ריין געמאכט די לאך, פארשטייט זיך ווי ס'שטייט אין הלכות שבת, דארף מען לערנען הלכות שבת ווי אזוי עס צו מאכן, מ'וועט נישט יעצט אריין גיין אין דעם, און זיי האבן ארויסגעשארט די וואסער, ער זאגט ווען איך קום דא צוריק מיט די אלע קינדער אויסגעמוטשעט דריי אזייגער ביינאכט, איך טרעף וואסער דא מיט אלע מעבל, וואלט געווען א חורבן דא. אוי, איך קען נישט, איך קען נישט מתאר זיין ווי איך וואלט, ווי איך וואלט עס אריבער, ווי איך וואלט עס אריבער, ביטע זען וואס מען טוט, טוט מען נאר פאר זיך, א וואס א איד טוט, טוט מען נאר פאר זיך, יא, רבותי, לאמיר מסיים זיין מיט איין ווארט, איין ווארט, דער שפת אמת טענה'ט, ס'איז דאך געווען זיין יארצייט די וואך, ער טענה'ט אז נאר וועגן דעם ווארט, ער שרייבט דאס אין שבת הגדול, אבער אויף פרשת בוא, נאר וועגן דעם איז געשריבן געווארן די גאנצע פרשה פון מצרים, מיט יציאת מצרים, אלצדינג איז נאר וועגן דעם, פארוואס? אין חזל שטייט היה ר' מתיא בן חרש דורש, ר' מתיא בן חרש דרש'נט, ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים, אמר הקדוש ברוך הוא, הגיע העת, ס'איז געקומען די צייט, איך דארף אויסלייזן אידישע קינדער, שוין געקומען די צייט וואס איך האב צוגעזאגט ביי ברית בין הבתרים אויסלייזן אידישע קינדער. אבער ס'איז נישט געווען קיין זכות. פארוואס? ווייל ס'איז געווען ואת ערום ועריה. נישט געווען קיין זכות. האט די אייבישטער געגעבן דם פסח מיט דם מילה. זאגט ער, אידן געפינען זיך אין מ ט שערי טומאה, וועסט אפקויפן דעם אייבישטן מיט דם פסח מיט דם מילה? דארטן שוין אין מ ט. זאגט ער, יא. ס'שטייט אין חזל, ברענגט א חזל, עס שטייט ופסח השם על הפתח, און זונטאג שטייט וחמל וירחיב. דער אייבישטער וויל נעמען די מענטשן טון עפעס א פתח, עפעס. דער אייבישטער וויל חמל וירחיב ויגדיל. ביז ס'איז אנגעקומען על שתי המזוזות על המשקוף די אבות הקדושים און פון דעם איז געווארן די גאולת מצרים. דאס הייסט אידן האבן דא געמאכט א קליינע קבלה און פון דעם איז געווארן ארויפגיין ביז אויבן אויבן גאולת מצרים. שרייבט ער אזוי דער שפת אמת ובאמת הערט גוט ובאמת דבר זה ללמד על הכלל כולו יצא לדורות הבאים יעדער איינער מיט זיין מצרים די תורה נצחי ווילסט ארויסגיין פון מצרים ווי מען איז ארויס פון מצרים מ'האט געמאכט א קליינע פתח עפעס און די אייבערשטער האט עס גרויס געמאכט. ובאמת דבר זה ללמד על הכלל כולו יצא לדורות הבאים. יעדער איינער פון זיין מצרים שבאם יפתח האדם פתח אפילו דק. א קליינע פתח, א קליינע קבלה, אבער ויעמוד עליו כחומה ביזן סוף, יכול לבוא על ידי זה לגאולתו השלימה, וועט ער ארויסגיין פון זיין מצרים. דאס איז די תורה נצחית. יעדער איינער אז די אידן זענען ארויס געגאנגען ממצרים מ'האט געמאכט א קליינע פתח, דם פסח דם מילה, דער רבוש"ע האט עס געמאכט גרויס פון דעם איז ארויס געגאנגען. זאגט ער ובאמת דבר זה ללמד על הכלל כולו יצא לדורות הבאים. שבאם יעדער איינער פון זיין מצרים דארף רפואות און דארף ישועות יעדער איינער האסט א עצה. שבאם יפתח האדם פתח אפילו דק. אם יעמוד עליו כחומה, יכול יכול לבוא על ידי זה לגאולתו השלימה. נו וועט דער אייבערשטער העלפן די זכות פונעם בעל הילולא, מה כאן עומד ומשמש אף שם, מיין זיידע זיכרונו לברכה פלעגט שטענדיג זאגן ביי די טישן ביי די יארצייטן, פלעגט ער דערמאנען דעם זוהר הקדוש אז די צדיקים מאי דהוה עסיק בהאי עלמא עסיק בההוא עלמא, די זעלבע. סארט עבודה וואס זענען געווען פארנומען דא זענען זיי פארנומען אויבן. איז דאך געווען דא פארנומען דאך ווייסן דאך אלע זיין אהבת ישראל אן קיין גבולות אהבת ישראל ביזן סוף. ער זאל שטיין דארט ביים כסא הכבוד און פועלן פאר אונז רפואות מיט ישועות לנו ולכל ישראל.